א גוט יאר, ערב חנוכה תשע"ד. כ'האב געוואלט זאגן, געווענטליך פאר יעדן יום טוב און פאר יעדן מצוה דרבנן אזוי ווי חנוכה און פורים דארף מען צושטעלן א האטליין מסביר זיין וועגן סעיפטי אוו טשילדרען. כ'שטעל אויך צו אפאר גוטע ווערטער מ'זאל וויסן מאי חנוכה, וואס דאס איז חנוכה. למעשה האב איך באקומען א טעלעפאן קאל פון א בחור פון ארץ ישראל. דער בחור האט אזוי געוויינט. ער זאגט מיר הרב נחום איר זאלט וויסן איך בין אזוי ווי יתרו, כל עבודה זרה וואס ס'איז דא האב איך שוין אויסגעטרייט איך האב שוין געטרייט זנות איך האב שוין געטרייט מיט יונגלעך מיט מיידלעך איך האב שוין געטרייט דראגס העווי העווי אן דראגס איך האב שוין אלעס געטרייט. פאר א יאר האב איך געהערט א דרשה פון אייך דעט טשעינדזשד מיי לייף אינטייערלי. איר האט מסביר געווען אז מיטן כח פון די לעכט פון חנוכה, ס'איז אזוי גרויס אזוי הייליג, ווייל די לעכט פון חנוכה איז דאס וואס מ'האט געטראפן איין פך שמן און דאס איז מרומז אויף די יחידה שבנפש אז ס'ווערט קיינמאל נישט טמא, וואס יעדער איד קען זיך אויסדרייען אין וועלכן מצב ער איז און צוריק אנהייבן צו דינען דעם אייבערשטן און גיין אן די רייט טרעק. און דאס חנוכה לעכט דאס וועט דיר העלפן, כ'האב נאכגעזאגט דעמאלטס א דברי חיים, דער הייליגער דברי חיים האט געזאגט, ס'איז דא זאכן וואס שטייט אין די גמרא, אזוי ווי לאמיר זאגן הבא על אשת איש אין לו חלק לעולם הבא, ס'איז דא נאך אזאלכע זאכן וואס די גמרא ווארפט אים ארויס פון כלל ישראל, האב איך זיך געזאגט אז דער הייליגער דברי חיים זאגט אין זכות פון די חנוכה לעכט אז מ'צינדט עס ווי עס דארף צו זיין און חנוכה דאך לשון חנוכה, מ'זאל זיך באנייען. אין דעם זכות העט אים דער אייבישטער העלפן בקל, גרינגערהייט העט ער אלעס מתקן זיין. האב איך צוגעלייגט, די זעלבע איז שייך, מענטשן האבן געזינדיגט, זיי האבן גענומען דראגס, זיי האבן געטון אנדערע זאכן, זיי ווערן אדיקטעד צו די עבירות און צו דעם דראגס, און ס'איז זייער שווער זיך אפצוגעוויינען. אבער למעשה מיטן נר חנוכה, אויב דער אייבישטער איז מוחל אויף עבירות וואס ער וואלט ווען נישט מוחל געווען א גאנץ יאר, נאר דורך. כח פון דעם נר חנוכה איז דארף מען די זעלבע זאך פארשטיין אז מען קען זיך יעדן רגילות אפגעוויינען ווייל חנוכה הייסט לשון באנייען איך גיי באנייען א זאך קען איך זיך אפגעוויינען פון די אלע אלטע רגילות-ער פון די אלע אלטע וועגן ווי איך בין געגאנגען און די זכות פון די חנוכה לעכט העט דיר מסייע זיין אז דו זאלסט קענען גיין אויף א נייעם וועג. חנוכה איז א מצוה דרבנן, דער הייליגער ריזשינער האט אמאל געזאגט, רבונו של עולם ווען דו האסט אונז געשיקט אין גלות האב מיר אונז געהאט חמשה חומשי תורה, קוק וואס אונז ברענג מיר דיר צוריק, אונז ברענג מיר דיר צוריק ש"ס, בבלי, ירושלמי, ראשונים און אחרונים און תשובות מיט אלעם, דאס איז דער ריווח וואס דער אייבערשטער האט אז אונז זעמיר אין גלות, אונז ברענג מיר אים צוריק זייער אסאך, ס'ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש. אז ווייס מען, און זאג מען אני מאמין באמונה שלימה, שתהא תחיית המתים בעת שתעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה, סאו ס'גייט זיין תחיית המתים, שטייט אין זוהר הקדוש, דער זוהר פרעגט א קשיא, ס'שטייט אז דער אייבישטער מאכט טאמער א מענטש האט געזינדיגט געט ער אים פיר טשענסעס, פיר גלגולים, פיר מאל. זאגט דער זוהר הקדוש א משל, עס איז דא א בוים וואס מען פלאנצט עס איין, און אז מען זעט אז דארט קען עס נישט באקומען גענוג וואסער, רייסט מען עס אויס און מען טוט עס איינפלאנצן אויף אן אנדער פלאץ. פיר מאל טרייט דער אייבערשטער מיט א מענטש, און טאמער ער האט נישט מצליח געווען, דעמאלט שיקט ער אים מער נישט צוריק אויף קיין גלגול, איז ער א פארפאלענער. זאגט דער זוהר הקדוש, רבי שמעון בן יוחאי, איינער פון די חכמי ה. זוהר פרעגט אים, פון די תנאים פרעגט אים, אין וועלכער גוף וועט אויפשטיין תחיית המתים, אז מען האט געטרייט פיר מאל, און לאמיר זאגן די פערדע מאל איז עס געלונגען, צו מ'האט געטרייט צוויי מאל, און נאך צוויי מאל איז ער שוין געווען ערליך און ס'איז געלונגען, אין וועלכער גוף וועט דעמאלטס אויפשטיין תחיית המתים? זאגט רבי שמעון בן יוחאי, איז דא דארט צוויי דעות אין זוהר, איינס איז אז נאר דער בעסטער פון זיי, און איינס איז אז אלע וועלן אויפשטיין. למעשה. זאגט דער הייליגער בני יששכר, ער ברענגט צו דעם זוהר הקדוש און ער זאגט זייער קלאר און דייטליך, ווער ס'איז נזהר אין נר חנוכה, דער גוף וועט זיכער אויפשטיין, צו ער האט יא געזינדיגט, צו ער האט תשובה געטון, צו ער האט נישט געזינדיגט און תשובה געטון, דער גוף האט א הבטחה אז ער וועט אויפשטיין תחיית המתים. די מצוה דרבנן פון צינדן חנוכה לעכט איז אזוי גרויס, אז דאס ציעט זיך אריין ביז נאכן ימות המשיח, ווייל תחיית המתים וועט דאך זיין נאך ימות המשיח, שטעל דיר פאר וואס די מצוה קען צוברענגען. עניוועי, זאגט מיר דער בחור, איך האב געהערט דיין דרשה פאר א יאר, איך האב דיסיידעד, ס'איז דאך זיכער אמת וואס איר זאגט, איר האט דאך אלעס אונז נאכגעזאגט פון ספרים, איך גיי עס אויסטרייען, איך גיי נישט צו סייקייעטרי און צו סייקאלעדזשי מענטשן זאלן מיר העלפן, איך זאל אראפגיין פון דראגס, איי דאונט ניד איט, איך האב דעם נר חנוכה. זאגט ער איך בין געגאנגען אין ארץ ישראל כ'בין געפארן זיך זעצן לערנען כ'האב אפגעלערנט יעצט גייט דורך פונקט א יאהר און איך וויל אייך זאגן ברוך השם איך בין סאובער כ'האב נישט געטאטשט נישט, נישט, כ'האב אייך געפאלגט איך בין נישט געגאנגען אין קיין מקווה בפרט נאך אין זשופניק בין איך נישט געגאנגען כ'האב אייך געפאלגט ווייל דאס נישט קוקן אויף א ערווה איז אסאך א גרעסערער גדר מ'זאל נישט דורכפאלן ווי אלע סייקייעטריס אין די וועלט כ'האב אויך נישט געטאטשט מער דראגס, כ'האב מיך געזעצט לערנען, און השם יתברך האט מיר געהאלפן, ברוך השם יעצט א חתן געווארן, איך בין אן די רייט טרעק, און איך האף מערטשעם אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל, און איך וויל דיר דאנקען, איך וויל דיך אבער בעטן א טובה, זאלסט מאכן זיכער אז דו זאגסט דאס יאר אויך א חנוכה דרשה, אויסער דעם וואס מען דארף אפהיטן די קינדער, זאלסטו זאגן אונז מהאי חנוכה, וואס איז דאס חנוכה, וויאזוי מען קען זיך מדבק זיין צום בורא כל עולמים. דורך חנוכה, און דאס וועט זיין א געוואלדיגע תועלת, ווייל איר ווייסט באמת נישט וויפיל מענטשן ס'הערן אייך, און מיט וואסערע א געוואלדיגן איגער, מיט א געוואלדיגע שאיפה מ'הערט אייך אויס, און אסאך מענטשן הייבן אן צו טרייען צו פאלגן אייערע עצות, און אן די לאנג ראן פארן זיי אלע זייער גוט, קען איך זאגן ביי מיר, איך בין זייער גוט געפארן ברוך השם, און איר זאלט רעדן פון חנוכה. למעשה האב איך געקלערט עס שוין אנצוהייבן אפאר וואכן ארום, אבער אזוי ווי מען דארף דאך האבן פאר די פעדאפיילס א עקסטערע דרשה און פאר חנוכה ווען איך זאל באמת זיך וועלן צו צולאזן קען איך רעדן אפאר וואכן, סאו כ'וועל מיך טרייען מצמצם צו זיין נישט צו צולאזן, און כ'וועל טרייען צו קומען צום פונקט. קודם וויל איך ענק זאגן מהאי חנוכה, וואס איז דאס חנוכה? זאגט די גמרא, כשנכנסו היוונים להיכל, און ווען זיי האבן מטמא געווען יוון, דאס איז די פיר גלות, ניין, ס'איז יוון, זיי האבן מטמא געווען דעם בית המקדש, דער בית המקדש האט דעמאלטס אויסגעזען אזוי מין נידריג, די יוונים האבן גע'שחט'ן חזירים, זיי האבן געשפריצט דאס בלוט, זיי האבן נאכגעטון די זעלבע וואס דער כהן האט געטון, און זיי האבן געשפריצט דאס בלוט. לפני ולפנים, ס'איז געלעגן דארט אזאלעכע כוחות הטומאה אז ס'איז נישט משיג צו זיין וואס זיי האבן געטון מיט אונזער בית המקדש, נאכדעם זענען געקומען אפאר העלדן און זיי האבן זיך געשלאגן, און דער אייבערשטער האט געהאלפן אז ס'איז געווען מסרת גיבורים ביד חלשים רבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך. ווען זיי זענען אריין אין בית המקדש, זיי האבן אנגעקוקט דעם בית המקדש וואסארא חורבן ס'איז, איז יעדער געווארן דיפרעסט און אפסעט, א פלאץ וואו זיי האבן מקריב געווען אזאלעכע הייליגע קרבנות, א בית המקדש וואס שלמה המלך האט צוזאמענגעשטעלט, אלעס וואס דער אייבערשטער האט אים געוויזן פונקטליך, דארט ווי מ'האט געשפריצט בלוט פארן אייבערשטן, און מ'האט מקריב געווען יעדן טאג די קרבנות און ימים טובים, שבתים, קומען אזאלעכע שמוציגע גויים, יוון. זיי האבן דארטען גע'שחט'ן חזירים און זיי האבן געשפריצט דאס בלוט. למעשה, ס'איז געקומען צו אזא מצב ווערט יעדער דיפרעסט און צובראכען. קיינער קען נישט אזא מין זאך אדורך גיין. ס'איז אנבעליוועבל. איז וואס טוט מען? נארמאל ווען מען זעט אזא זאך זאגט מען בה! ס'איז א טאטעל דיסטראקשען. מען זאגט ביי די אינשורענס קאמפאני ס'ווערט אנגערופען א טאטעל לאס. פארפאלן. כביכול דער אייבישטער האט פארלוירען. די מערכה און פארטיג. ס'איז געווען זייער אסאך אידן וואס האבן זיך אדאפטעט דעם גריכישן קולטור, יוון דאס איז גריס, יוון איז אזא קליפה וואס די קליפה איז געווען בשעת בריאת העולם שטייט והארץ היתה תהו ובהו וחושך על פני תהום דאס איז די פיר קליפות און די פיר גלות זאגט דער מדרש תהו דאס איז גלות בבל, בהו דאס איז מדי, וחושך, דאס איז יוון, על פני תהום, דאס איז אדום וואס דאס דויערט אזויפיל יארן, אזוי ווי דער תהום, וואס דער תהום האט נישט קיין סטאפ, ס'גייט טיפער און טיפער. יעצט, ס'שטייט אין פרשת וישלח אז יעקב אבינו האט אויסגעכאפט די ברכות פון עשו, ווען עשו איז אריינגעקומען ער האט אנגעהויבן מורא'דיג שטארק צו וויינען, טאטע, וואס וועט זיין מיט מיר? האט ער אים געזאגט, איך געב דיר אויך א ברכה פון מטל השמים ומשמני הארץ, יעצט לכאורה וויאזוי האט ער אים געקענט געבן א ברכה אז ער האט דאך שוין געגעבן דאס אלעס פאר יעקב אבינו'ן, ס'איז דען דא צוויי הימלען און צוויי ערד? ס'איז דא מער הימלען אבער אויף די ערד איז דאך נאר דא איין ערד. זאגט רש"י אז ער האט אים געגעבן איטאליע של יוון, ער האט אים געגעבן איטעלי און גריס, אזוי זאגט רש י. יעצט, די ברכה איז נישט געווען אויף יעצט וואס ער האט געגעבן פאר עשו'ן, ווייל גריס, יוון, איז אזא קליפה וואס האט נאך נישט עקזיסטירט דעמאלטס אויף די וועלט. ס'ווערט געברענגט אין די גמרא מסכת סנהדרין, בשעה שנשא שלמה המלך את בת פרעה, שלמה המלך האט גענומען די טאכטער פון פרעה און האט געוואלט מוציא זיין די ניצוצין פון די אלע גלות'ן וואס אידן האבן נאך געדארפט זיין, האט ער חתונה געהאט מיט בת פרעה, איז געקומען גבריאל ונעץ קנה בים און ער האט אריינגעשטעלט א קנה אין ים אריין, און דאס. איז איטאליע של יוון, אזוי זאגט די גמרא מסכת סנהדרין, סא דעיס וואס מען האט געגעבן איטאליע של יוון פאר עשו'ן יעצט אין פרשת וישלח, דעיס איז געווען אויפן עתיד, נישט אויף יעצט, ווייל יעצט איז נאכנישט געווען קיין איטאליע של יוון, ס'איז א זאך וואס ביי די בריאת העולם, איז עס נאך נישט געווען באשאפן, שפעטער האט מען עס ערשט גבריאל האט עס ערשט געמאכט מיט א קנה בים, על כל פנים דאס איז א מורא'דיגע קליפה וואס דאס ווערט אנגערופן חושך, די קליפה האט זיך שלמה המלך געשלאגן מיט בשעת ווען ער האט חתונה געהאט מיט בת פרעה, יעצט כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט דעם רמבן, דער רמבן זאגט א מורא'דיגע זאך. אין פרשת אמור ווי ס'ווערט אויסגערעכנט די מועדי השם, ווערט אויסגערעכנט אלע מועדים, איז דא אזוי, פסח און סוכות, פסח האט אין זיך חל המועד און סוכות אויך, יעצט איז דא א יום טוב וואס דאס הייסט שמיני עצרת, הגם ס'איז זייער נאנט צו סוכות, אבער ס'איז א רגל בפני עצמו, ס'איז כאילו מ'האט עס געגעבן אן אנדערע צייט נישט אינאיינעם מיט סוכות, א נייער יום טוב. פרעגט די רמבן אין פרשת אמור, וואס איז געשעהן מיטן חול המועד פון שמיני עצרת? שמיני עצרת דארף דאך אויך האבן א חול המועד אזוי ווי פסח און אזוי ווי סוכות. זאגט דער הייליגער רמבן, זאלסט קוקן אויף חנוכה פון. שמיני עצרת ביז חנוכה איז בבחינת חול המועד, דעמאלטס איז דער אייבערשטער נאך נאנט צו יעדן, דער אייבערשטער האט נאכנישט צוגעשפארט די טויערן מען זאל קענען תשובה טון און מען זאל קענען בעטן ביינעם, עס קומט אויס אז די אלע טעג פון שמיני עצרת ביז חנוכה דאס איז גאר נישט סתם א וואכן טאג, עטס ווייסט וואס דאס איז? דאס איז חול המועד, יעצט אונז געפינען מיר נאך א זאך, אין פרשת בהעלותך שטייט,

יעקב אבינו האט זיי געהייסן זיי זאלן אראפטראגן אויף מצרים, אזוי איז שפעטער געווען די מסע הדגלים, אויפן זעלבן וועג זענען זיי געשטאנען. אין ויחי קפיטל נ פסוק י ג שטייט וישאו אותו בניו ארצה כנען ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, זאגט רשי, וישאו אותו בניו לוי לא ישא שהוא עתיד לשאת את הארון, לוי זאל נישט טראגן ווייל ער וועט נעמען דעם ארון, ויוסף לא ישא שהוא מלך, מנשה ואפרים יהיו תחתיהם, זאגט רש י וזה איש על דגלו באותות באות שמסר להם אביהם לישא מטתו. און די זעלבע איז געווען ווען די אידן זענען געפארן מיט די דגלים איז געווען אזוי, יהודה יששכר זבולון זענען געגאנגען קודם כל פאראויס און זיי זענען געגאנגען מזרח, און נאכדעם איז געווען אזוי, אויף דרום איז געגאנגען ראובן שמעון און גד, תימן אויף דרום זייט, נאכדעם איז געווען אויף מערב, דאס טייטש אין די בעק. איז געגאנגען אפרים מיט מנשה און בנימין, און נאכדעם איז געווען אויף צפון זייט איז געווען דן אשר און נפתלי. יעצט די נשיאים האבן אלע געברענגט פאר חנוכת המשכן, אזוי ווי לוי האט דאך נישט געווען פון די דגלים זיי זענען געגאנגען אינמיטן האבן זיי נישט געברענגט גארנישט, איז אהרן האט געהאט חלישות הדעת אז נישט וואס נישט ער און נישט זיין שבט האבן געברענגט. יעצט פון דעם וועסטו פארשטיין קודם כל אז ס'איז געווען צוועלף שבטים. ווער איז געווען די צוועלף וואס זיי האבן מקריב געווען אויב לוי האט נישט געברענגט? ווייל דאס איז געווען אז ס'איז געווען צוויי שבטים פון יוסף, ס'איז געווען אפרים און מנשה. יעצט מען דארף אנהייבן צו פארשטיין וויאזוי האט אים דער אייבערשטער בארואיגט. רש י זאגט אין פרשת בהעלותך את הנרות קאפיטל ח' פסוק ב זאגט רש י למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים. פארוואס שטייט נאנט די פרשה פון די מנורה צו די נשיאים, לפי כשראה אהרן חנוכת הנשיאים, ווען אהרן האט געזען אז די נשיאים האבן געמאכט די חנוכת המזבח, איז חלשה אז דעתו, איז ער געווארן זייער חלישות הדעת, שלא היה עמהם בחנוכה, ער איז נישט געווען אינאיינעם מיט זיי ווען מען האט. געמאכט חנוכת הבית, לא הוא נישט ער ולא שבטו, און נישט זיין שבט, אמר לו הקדוש ברוך הוא האט אים דער אייבערשטער געזאגט, חייך איך שווער, שלך גדולה משלהם, אז דיינס איז גרעסער פון זיי, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות, דו גייסט אנצינדן די מדליק ומיטיב, מיטיב הייסט צוגרייטן, און מדליק הייסט אן, יעצט. דער רמבן שטעלט זיך דא גראד אויף רש י, זאגט ער איך פארשטיי בכלל נישט וואס רש י זאגט דא, רש י זאגט פארוואס דיינס איז גרעסער ווי זייערס, ווייל די קרבנות טאמער ס'איז נישט דא קיין בית המקדש וועט נישט זיין קיין קרבנות, אבער די הדלקת המנורה בלייבט אויף אייביג, פרעגט דער רמבן איך פארשטיי נישט, אז דער בית המקדש איז חרוב געווארן איז דאך נישט דא קיין מנורה אויך נישט. פארוואס נעמסטו דא אן אז די מנורה בלייבט אפילו נאכדעם וואס די בית המקדש איז חרוב געווארן? נאכדעם פרעגט ער א קשיא, דער רמבן, די עיקר איז דאך געווען די שיינקייט פון אהרן הכהן פון דעם כהן אז ער האט געמאכט קטורת, קטורת איז אינדערפרי און ביינאכט, אזוי ס'שטייט אין פסוק אין דברים ל ג פסוק י, ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך, דער אייבערשטער האט אים מיט דעם בארימט. אז דאס מעג נאר טוהן דער כהן, און אויך די געוויסע קרבנות און מנחת חביתן וואס דער כהן גדול האט געברענגט יעדן טאג, און די עבודת יום הכיפורים וואס דאס איז נישט כשר נאר מיטן כהן, און ער איז אריין געגאנגען לפני ולפנים, ווייל ער איז געווען דער קדוש השם וואס ער איז געשטאנען אין היכל צו באדינען און צו בענטשן כלל ישראל אין דעם נאמען פונעם אייבערשטן. און אויך זיין שבט זענען געווען כולו משרתי אלקינו, זאגט דער הייליגער רמבן, איך וועל דיר זאגן דעם סוד, דער סוד איז, די הדלקת הנרות, דאס איז דורך זיינע קינדער, חשמונאי ובניו, זרע של אהרן, וואס זיי האבן געמאכט דעם גרויסן העלדישן מאוו פון צוריק אויפשטעלן דעם בית המקדש. און דער רמבן ברענגט צו אין א ספר מגילת סתרים, פון רבינו ניסים וואס ער ברענגט צו די אגדה וואס רש"י ברענגט צו, און ער זאגט, ער ענדיגט דארטן, אהרן האט נישט מקריב געווען, ער האט זיך נישט, ער האט זיך זייער שלעכט געפילט וועגן דעם, ענדיגט ער דארט, יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני עושה בה לישראל על בניך ניסים ותשועות, וחנוכה שנקרא על שמם, והיא חנוכת בני חשמונאי, ס'איז דא נאך א מאל ווען מ'וועט באנייען דעם בית המקדש מיט די מנורה, און דאס וועט זיין דווקא דורך כהנים, קינדער פון אהרן, און דאס איז די חנוכת פון בני חשמונאי. זאגט ער ולפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנוכת המזבח, וועגן דעם שטייט נאכדעם בהעלותך דער אמת איז דער בהעלותך האט דאך געדארפט ווען שטיין גראד אין פרשת תצוה, נאר ס'שטייט דא וועגן דעם ווייל נאכדעם וואס מען האט געמאכט די חנוכת הבית מיט די אלע קרבנות האט מען גערעדט פון די מנורה. זאגט די רמבן נאך וראיתי עוד בילמדנו, ס'דא אין מדרש תנחומא אין פרשת בהעלותך קפיטל ה, וכן במדרש רבה, אין קאפיטל טו פסוק ו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה'ן, לך אמור לאהרן, זאג פאר אהרן, אל תתירא זאלסט נישט מורא האבן, לגדולה מזאת אתה מוכן, צו אזא גדולה ביסטו אנגעברייט, הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים היו נוהגין, אבל הנרות, לעולם אל מול פני המנורה יאירו. וכל הברכות שנתתי לך, און די אלע ברכות איך האב דיר געגעבן, לברך את בני ישראל, אינן בטלים לעולם. דאס הייסט נישט די נרות, און נישט די ברכת כהנים, דאס וועט קיינמאל נישט בטל ווערן. זאגט די רמבן, והנה דבר ידוע, כשאין בית המקדש קיים והקרבנות בטלים מפני חרבנו, אף הנרות בטלות, עס איז דאך א דבר ידוע אז, אז טאמער ס'ווערט בטל די קרבנות ווערט נאך די נרות אויך בטל, אבל לא רמזו אלא לנרות חנוכת חשמונאי שהיא נוהגת אף לאחר חרבן בגלותינו, דאס איז געבליבן, דאס זענען די לעכט וואס דאס גייט אן אויף אייביג, און ס'א מורא'דיגע זאך. יעדער איד קען עס אנצינדן. סאו מיט דעם איז די זאך וואס ברענג מיר צוריק ימים טובים וואס אונז האמיר געברענגט פארן אייבערשטן כביכול איז אזוי גרויס און אזוי הויעך אז יעדער זר קען אנצינדן די מנורה, יעדער איד ביי זיך אין שטוב צינדט אן די מנורה. שוין, איז לאמיר זיך צוזאמען נעמען ווי אונז האלט מיר, אונז האלט מיר אין טעג וואס זענען אזוי הייליג ווי קדושת חול המועד, אזוי זאגט דער רמבן אין פרשת אמור אז ביז חנוכה, איז חול המועד טעג, און חנוכה איז די לעצטע טעג יום טוב. אזוי ווי עס איז געווען די פסח וואס דאס איז אכט טאג, האט מען געמאכט חנוכה פונקט די זעלבע אכט טאג, סאו דאס איז דאס ענדע פונעם יאר. דער לעכעוויטשער פלעגט זאגן, ווען עס איז געקומען חנוכה זאגט ער ס'איז א לאנגע חתונה, ס'האט זיך אנגעהויבן חמשה עשר באב, און ס'האט זיך אריינגעצויגען. דורך די ימים טובים און ס'איז אנגעקומען ביז חנוכה, זאגט ער, חנוכה איז אזוי ווי די מצוה טאנץ, דאס איז דאס העכסטע פונעם גאנצן חתונה, דא קען מען פועל'ן די מערסטע ישועות וואס ס'איז דא, וועגן דעם שטייט אז די גמר חתימה איז ביז חנוכה. יעצט איז דא א רמבן, פרשת ויחי קפיטל מ ט, פּסוק י, ס'איז אויפֿן פּסוק פֿון לא יסור, ס'וועט זיך נישט אָפּטאָן, שבֿט אַ געוועלטיקער, מיהודה פֿון יהודה, ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה. דאָס מיינט מען, אַז משיח העט אויכעט זײַן פֿון שבֿט יהודה, און אַלע יאָרן העט זײַן קעניג נאָר פֿון שבֿט יהודה. יעצט, דער רמבן האָט דאָ אַ גאַנצע אַריכות, פֿאַר וואָס דער אייבערשטער האָט געמאַכט שאול המלך, פאר קעניג, שאול המלך איז נישט געווען פון שבט יהודה, נאר פון בנימין, זאגט ער עס איז טאקע נאר געווען א געבארגטע מלוכה צייטווייליג, נאכדעם זאגט דער רמבן א מורא'דיגן לשון, וכאשר האריכו ישראל להמליך עליהם משאר שבטים מלך אחר, ווען די אידן האבן זיך גענומען פון אנדערע שבטים א קעניג. לא היו חוזרים אל מלכות יהודה עברו על צוואת הזקן האבן זיי עובר געווען אויף די צוואה פון יעקב אבינו ונענשו בהם און זענען געשטראפט געווארן, זאגט ער וזה היה עונש החשמונאים, הערטס ווערטער פונעם הייליגן רמבן אז דאס איז געווען דער עונש פון די חשמונאים שמלכו בבית שני, זיי האבן געקעניגט אין בית שני, כי היו חסידי עליון, זענען געווען חסידי עליון. ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל, ווען נישט זיי וואלטן פארגעסן געווארן די תורה און די מצוות פון אידן, ואף על פי כן ועם כל זה נענשו עונש גדול, זענען זיי געשטראפט געווארן, ווייל די חשמונאים זענען דאך געווען פון שבט לוי, סא זענען דאך געווען כהנים, נישט פון שבט יהודה וואס זענען מלכים, זאגט ער כי ארבעת בני חשמונאי הזקן החסיד המולכים זה עם זה, די פיר, ס'איז דאך געווען פינף קינדער פון חשמונאים, איינער איז געהארגעט געווארן, איז געבליבן פיר, און זיי זענען געגאנגען און זיי האבן געקעניגט, ועם כל גבורותם הצלחותם, נפלו ביד אויביהם בחרב, זענען זיי נאכדעם געפאלן ביי דער פיינט מיט א שווערד, והגיע העונש בסוף. איז אנגעקומען אזוי ווייט אז די גמרא זאגט אין מסכת בבא בתרא כל מאן דאמר מדבי חשמונאי קאתינא ווער ס'זאגט אז איך קום פון חשמונאים עבדא הוא איז אן עבד פארוואס ווייל שנכרתו כולם אלע זענען זיי נעבעך געהארגעט געווארן בעון זה מיט דעם זינד ווייל זיי האבן נישט איבערגעגעבן די מלוכה צו זרע דוד זרע יהודה. זאגט ער כל זרע מתתיהו חשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו זענען אינגאנצן חרוב געווארן נאר ווייל זיי האבן געקעניגט ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד והסירו זיי האבן אפגעטון השבט דער רוט והמחוקק און די געוועלטיגונג לגמרי פון אינגאנצן פון שבט יהודה זיי האבן עס גענומען פאר שבט לוי והיה עונשם מידה כנגד מידה עס איז געווארן א עונש מידה כנגד מידה שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם, אז ער האט געמאכט זייערע קנעכט זאלן אויף זיי געוועלטיגן, דאס איז געווען דער הורדוס הרשע, ער האט זיי גע, קודם איז ער געווען אן עבד און נאכדעם האט ער זיי נעבעך פארטיליגט, ואפשר גם כן שהיה עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים, זענען געווען כהנים ונצטוו תשמרו את כהונתם לכל דבר המזבח, ולמבית לפרוכת, ועבודת עבודה מתן אתן את כהונתכם, ולא היה להם למלוך, זיי האבן נישט געטארט זיין קיין קעניג, רק לעבוד את עבודת ה'. שוין, אזוי זאגט דער הייליגער רמבן סודות איבער סודות א. יעצט צו פארשטיין דעם רמבן דארף מען דא אביסל צו צעלייגן די זאך. דו רעדסט דא פון מענטשן וואס האבן געטון א העלדישע זאך, זענען געגאנגען אין מלחמה, און ווען נישט זיי וואלט פארגעסן געווארן די גאנצע תורה פון אידישקייט. שטעל דיר פאר ווי מען האלט דא, וואס יוון האט געוואלט, להשכיחם תורתך, אן א תורה חלילה. למעשה האבן זיי געטון א העלדישע זאך, אבער נאכדעם, אזוי ווי זיי האבן נישט צוריק געגעבן די מלוכה, צו מלכות בית דוד זענען זיי אלע אויסגעהארגעט געווארן. יעצט דארף מען פארשטיין, דער אייבערשטער זאגט פאר אהרן שלך גדול משלהם, און דיינס בלייבט אויף אייביג, און לכאורה בלייבט דאך עס נישט, קומען קומט מען אן צו א תירוץ אז מען רעדט פון נר חנוכה און דאס בלייבט אויף אייביג. זייער פיין און וואויל. סאו מיט וואס האט דער אייבערשטער בארואיגט דעם אהרן'ען אז עווענטשעלי וועלן זיינע קינדער אויסגעהארגעט ווערן? ס'וועט נישט בלייבן קיין זכר, כל מאן דאמר מבית חשמונאי איז עבדא הוא, סאו מיט וואס האט זיך דער אייבערשטער מיט דעם געטרייסט אהרן הכהן? דער תירוץ איז זייער פשוט, משה רבינו לערנט אונז ראה אנכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הקללה. און ער זאגט דיר אן עצה ובחרת בחיים. דאס וואס זיי זענען געווען אזוי גרויס משרתי קל אז זיי האבן אראפגעברענגט דעם נר חנוכה וואס דאס זאל בלייבן אויף אייביג ביי כלל ישראל דאס איז די גרעסטע זאך וואס א מענטש קען טון. אבער נאכדעם ווייל זיי האבן נישט געפאלגט ווייטער אנדערע זאכן וואס דער אייבערשטער האט געהייסן זענען זיי אויכעט אומגעקומען. סאו דאס ווייזט דער אייבערשטער געבט דיר גרויסע מתנות אסאך מאל. און אסאך מאל איז דער מענטש דער גרעסטער שונא פאר זיך אליינס. שטעל דיר פאר, גאנץ כלל ישראל לעבט אז אונז האמיר א תורה און ס'איז נישט געווארן להשכיחם תורתך, גאנץ כלל ישראל לעבט פון דעם העלדישקייט וואס די חשמונאים האבן געטון, אונז זעמיר געבליבן צינדן דעם נר חנוכה, דעם בהעלותך את הנרות, ביז משיח קומט, וואו זענען די חשמונאים? ס'איז נישט געבליבן קיין זכר פון זיי, פארוואס? ווייל שפעטער. האבן זיי געמאכט א זאך וואס האט נישט געטויגט און דאס האט זיי אראפגעברענגט און דאס דארף מען אייביג געדענקען, א מענטש דארף קיינמאל נישט זיין זיכער, ער קען זיין די גרעסטער העלד ביי כלל ישראל און נאכדעם קען ער צוקומען צו א מצב וואס ס'זאל נישט בלייבן פון אים קיין זכר. יעצט לאמיר צוריקקומען צום חנוכה, וואס איז געווען ביי דעם פך שמן? ביים פך שמן איז געווען ווען די אידן זענען צוריקגעקומען מחנך צו זיין דעם בית המקדש האבן זיי געטראפן, אז מ'האט דארטן געטון די ארגסטע עבירות, מ'האט דארטן אריינגעברענגט אלע מיני עבודה זרות, אויסער דעם וואס מ'האט גע'שחט'ן חזירים און געשפריצט דאס בלוט אין קדשי קדשים. בקיצור, זיי האבן זיך גענומען אז זיי ווילן צוריק אויפשטעלן דאס בית המקדש און מחנך זיין. האט מען נישט געטראפן קיין אויל, האט מען געטראפן איין קליינעם אויל וואס איז געווען בחתומה של כהן גדול. למעשה איז דא דא זייער אסאך קשיות. די ערשטע זאך איז. אונז געפין מיר אין ערגעץ נישט אז ס'איז דא א חתומה של כהן גדול אויף שמן, ס'איז דא אין דעם דעם אין שקלים מ'האט יעצט געלערנט דעם דף יומי אין שקלים איז דארטן דא איינער פון די כהנים וואס זיי זענען געווען ממונה אויף די חתומות אבער ס'איז נישט געווען קיין כהן גדול, בקיצור. ס'איז נישט צו פארשטיין דאס. און נאך א זאך תוס' איז מסביר אז זיי האבן געהאט א פראבלעם פון היסט אז דער גוי האט עס געשלעפט. און ממילא איז עס מקבל טומאה. יעצט איז דא די גרויסע קשיא וואס הייסט היסט? דו האסט מורא דער גוי האט עס געשלעפט און וואס העלפט דיר דעמאלטס דער חתומה של כהן גדול? האסט דאך נישט גארנישט אויפגעטון. בשלמא דו ווייסט נישט צו עס איז די כשר אויל צו נישט, צו עס איז שמן זית, קומט א חתומה של כהן גדול זאגט עס איז שמן זית. אבער אויב עס איז מגע מיט היסט, בלייבט דאך דער זיגל. און דו ווייסט אפילו נישט. דער תירוץ איז אבער זייער פשוט. דער תירוץ איז, דער חותמו של כהן גדול מיינט מען אינגאנצן נישט קיין כהן גדול. דער אייבערשטער איז אתה כהן לעולם השם. דער אייבערשטער איז א כהן. און דער אייבערשטער איז גרויס, כי גדול השם ומהולל מאוד. נו, ממילא דער אייבערשטער ווערט אנגערופן א כהן גדול. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין אנדערע ספרים. פון ר' שמשון אסטראפאליער און אנדערע קבלה ספרים, פון מגלה עמוקות ווערט געברענגט, ער פרעגט אויך די זעלבע קשיא פונעם רמב"ן, וויאזוי קען דאס זיין אז דער אייבערשטער זאגט דיינס בלייבט אייביג ווען ס'חרוב דער בית המקדש, איז דאך נישט דא מער קיין הדלקת הנרות? ברענגט ער א מורא'דיגע זאך, מורא'דיג, ער זאגט אז דער אייבערשטער האט ארויף גענומען ביים חרבן בית המקדש די מנורה, און אהרן הכהן זיצט היינט ביי די מנורה און ער צינדט עס אן יעדן טאג און דאס פלאמט אויף אידישע נשמות אינעם גרויסן גלות אז זאלן וועלן דינען דעם אייבערשטן ווייל אהרן זיצט היינט אין הימל און ער צינדט אן די מנורה דאס מיינט שלך גדול משלהם אז דיינס וועט בלייבן אויף אייביג ווען נישט דאס וואס אהרן צינדט אן די מנורה אונז זעמיר אזוי פארלוירן אין גלות אונז וואלט מען זיך נישט געקענט צאמענהאלטן. יעצט ווען כלל ישראל איז געווען מורא'דיג צובראכן, זיי האבן געקוקט אן אזא חרבן דאס בית המקדש איז חרוב געווארן, האבן זיי נישט געהאט קיין שום וועג וויאזוי זאלן זיך קענען צוריק האלטן, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער דער כהן, דער אייבערשטער איז א כהן און ער איז גרויס איז ער א כהן גדול. דער אייבערשטער איז אראפגעקומען פון הימל און ער האט זיי געברענגט אביסל אויל, און דאס מיינט ס'איז געווען געזיגלט מיט חותמו של כהן גדול, און וויבאלד דער אייבערשטער האט עס זיי אליינס איבערגעגעבן האבן זיי נישט געהאט קיין פראבלעם צו עס איז טמא געווארן מיט מגע צו מיט היסט. און דאס איז דער געוואלדיגער אור וואס ער ליגט אין די חנוכה לעכט, דאס איז אויל וואס דער אייבערשטער האט געברענגט פון אויבן צו געבן מ'זאל אנהייבן א נאך א נייעם חינוך, א ניו סטארט. יעצט למעשה, פארוואס האט דער אייבישטער דעמאלטס נאר געגעבן ס'זאל ברענען אויף איין טאג? וואלסט דאך געקענט ברענגען, געבן ס'זאל ברענען ביז מ'איז זיך מטהר זיבן טאג, אויף אכט טאג זאל עס ברענען. דער תירוץ איז מורא'דיג פשוט. דער אייבישטער האט דיר געוואלט געבן דעם מינימום שבמינימום. און ער האט געוואלט זען צו עטס האטס גענוג קארידזש, גענוג שטארקייט ביי ענק, אז עטס זאלטס ארויסקומען, און זאגן השם הוא האלקים און איבערלאזן די גריכישע קולטור, די יוונישע קולטור. אסאך אידן זענען ליידער אריינגעפאלן אין די גריכישע קולטור, די גריכנלאנד דאס איז געווען. אריסטאטעלעס איז געווען איינער פון די גריכישע קולטור מענטשן, ראשונים ברענגען פון אים צו, דער רמב"ם ברענגט אים צו, אנדערע ראשונים, למעשה אבער דער רמב"ן האקט אין אים שטיקער, היווני הבליעל הזה. ער האט משיג געווען אסאך זאכן אבער נישט אלעס אויפן אמת לויט ווי די תורה איז למעשה. סוף ימיו אזוי שטייט איז ער נכשל געווארן מיט זנות ווייל סאיז נישט געווען מח שליט על הלב ממיז האבן צו דעם א תורה הקדושה און אסאך אידן האבן זיך אריין געלאזט אין די גריכישע און די יוונישע קאלטור און די קאלטשער. סאיז געווען איינער פון די אמוראים זיינס א קינד האט אים געפרעגט מה אני שאלמוד חכמת יוונית. זאגט ער שטייט אין די תורה והגית בו יומם ולילה, ווייז מיר ווען ס'איז לא יום ולא לילה קענסטו דיך אריינלאזן דערין, אבער ס'האט אפגעפירט אסאך אידן פון וועג, ס'איז חושך על פני תהום דאס איז יוון. על כל פנים דאס איז געווען דער געוואלדיגע נס פון חנוכה אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דעם אור פון הימל און דאס באלייכט עד סוף כל הדורות האט עס אונז באלייכטן, אבער ער האט געגעבן דעם מינימום. פארוואס? ווייל ער האט געוואלט זען וויפיל עפערט אידן וועלן אריינלייגן צוריק מטהר זיין דעם בית המקדש, און ער האט געזען אז מען טוט עס, האט עס טאקע געברענט. די גאנצע אכט טאג, ווייל ס'איז א דבר שבקדושה, א דבר שבקדושה איז נישט תופס מקום און זמן, ס'איז געווען דעליווערט, הענד דעליווערט פונעם הייליגן באשעפער. יעצט וואס איז? די פך שמן וואס מען האט געטראפן איז זייער פשוט, יעדער מענטש האט אין זיך א ניצוץ, און ס'ווערט אנגערופן יחידה שבנפש, וואס דאס איז קיינמאל נישט טמא געווארן, דאס קען נישט טמא ווערן, און דער יחידה שבנפש דאס איז דער פך שמן וואס מען האט געטראפן. מיט אנדערע ווערטער, מ'האט געטראפן א פך שמן וואס דאס איז נאך נישט גערירט געווארן, דאס איז אזוי ווי כ'האב ענק געזאגט, דער אייבערשטער האט אראפגעברענגט פון הימל דעם אויל, דער אייבערשטער האט יעדן איד געגעבן א יחידה שבנפש, אפילו ווי טמא ער איז, רופט אים דער אייבערשטער צוריק. יעצט ביז ווילאנג א מענטש האט נישט ארויס קלאר אז ער האט א יחידה שבנפש און ער קען זיך צוריק דרייען עני טיים ווען ער וויל, ביז דעמאלטס פארשטייט ער נאך נישט וואס דאס איז חנוכה. דאס חנוכה איז געווען צו ווייזן ווען כלל ישראל זיך צוזאמגעקומען און זיי האבן געזען דעם גרויסן חורבן מיט דעם גרויסן בזיון וואס מען האט געטון פאר די הייליגן מזבח, און עם כל זה קיינער נישט געווארן צו צעבראכן און מען האט געזאגט ניין, נישט נאר דאס. אז אונז ווער מיר נישט צובראכן אונז גיי מיר נאך צוריק שטעלן דעם צובראכענעם מזבח. דאס איז באמת דער חנוכה, דאס איז דער פך שמן וואס מען האט געטראפן, יעדער איד דארף יעצט זיין בית המקדש, א מענטש איז א מקדש, דער מלבי"ם ברענגט אז אלע, עטס נאכקוקן אין פרשת פקודי זאגט דער מלבי"ם יעדע זאך וואס איז געווען, די משכן, דער אוהל מועד, אלעס איז מרומז אויפן מענטש, דער קאפ איז דער קודש קדשים און מען דארף זיך אויסרייניגן און מען קען זיך אויסרייניגן און וועגן דעם צינדן מיר אונז יעצט חנוכה לעכט. פארוואס צינדן מיר אונז חנוכה? צו ווייזן אז דאס האט אונז באגלייט אינעם גאנצן גלות. יעצט ווען די אידן האבן געזען ס'איז געבליבן דאס ביסל אויל, שטעלט זיך פאר, אונז האב מיר יעצט דארטן א בית המקדש, מען זעהט פול מיט בלוט פון חזירים, מען האט מקריב געווען חזירים, מען האט אריינגעברענגט עבודה זרות אינעם בית המקדש, טרעפט מען דארט א קליין ביסל אויל. זאגט איין איד פארן צווייטן, וואס ביסטו צעדרייט געווארן? אר יו אוט אוו יור מיינד? וואס האסטו פון דעם ביסל אויל? ווארף עס צוריק אראפ אויף די פלאר, יו האוו נאטינג וויט איט, ווי העסטו אנקומען? ווען די אידן וואלטן ווען אזוי געזאגט רבותי האמער היינט נישט קיין תורה און מצוות דער רמבן זאגט ס'וואלט געווען להשכיחם תורתך ס'וואלט נישט געווען היינט קיין תורה און מצוות זענען געקומען די משרתי קל און זיי האבן געזאגט ניין אונז גיימיר נישט געבן פארן אייבערשטן קיין עצות ס'איז דא אויף איין טאג צו אויף זיבן טאג איט מעיקס נאו דיפרענס וויבאלד ס'איז דא עפעס עמער אנהייבן. און נאכדעם איז אריין געקומען די ברכה. יעדער מענטש זאל וויסן ס'קומט יעצט חנוכה. א יעדער מענטש הייבט זיך אן מתבונן צו זיין וויאזוי שלעכט ער איז געפארן ביז יעצט, און ער איז שוין אלט פערציג און פופציג און זעכציג און וואס האט ער שוין אויפגעטון, און ער הייבט אן, דער בעל דבר קומט מיט זיינע חשכות'דיגע חשבונות, דאס איז יוון, דאס איז געמאכט געווארן. א וחושך על פני תהום, מען מאכט פונעם מענטש חושך, אוי ס'איז שוין גארנישט ווערט דיין דאווענען, ווען דו ביסט געווען יונג האסטו נישט געטון תורה ומצוות ווי ס'דארף צו זיין, האסט געזינדיגט, און דער אייבערשטער ברויך שוין נישט דיין תשובה און ער ברויך שוין נישט דיין גוטס, דאס איז די אווירה פון יוון, דאס איז דער חושך על פני תהום, זאלט איר וויסן רבותי ס'איז שקר, די חנוכה לעכט לייכטן אונז נאך היינט אין גלות, כאטשיג ווען מ'האט אנגעקוקט דעמאלטס דעם בית המקדש איז עס געווען אין דעם גרעסטן שפל המצב, און מיט אביסעלע אויל האט מען זיך געפרייט, מ'האט אנגעהויבן צו מאכן גאנצע צוגרייטעכצער אז מ'וועט גיין מאכן דעם אויל און מ'וועט צינדן די מנורה. וואס האט נישט געמאכט קיין שום מין סענס, ס'איז געווען אסאך מער פארשמירט ווי יעדער איד איז פארשמירט היינט, ס'איז געווען אזא השפלה, מ'האט משפיל געווען דעם כבוד שמים ביז צום דיוטא התחתונה, און פון דעסטוועגן דאך האבן זיי געזאגט אן חשבונות, אונז הייבן מיר אן, און מ'האט אנגעהויבן, איז געבליבן אזא אור הגנוז, וואס דער אור הגנוז באלייכט אונז און דעם גאנצן גלות, גאנץ כלל ישראל, און ווען נישט דאס וואלט נישט געווען היינט קיין תורה ומצוות, זאגט דער רמבן.

יעדן טאג, און דאס איז אונזער מנורה, מען טאר אפילו נישט נאכמאכן א זיבנדיגן מנורה, אזוי ווי אין בית המקדש, אונז זעמער אסאך העכער מיט די מנורה, אונז זעמער מיט אזויפיל העכער אז מען צינדט אריין די ויהי ביום השמיני, אונז זעמער מיט אזויפיל העכער אז יעדער איד קען עס אנצינדן, אונז זעמער מיט אזויפיל העכער ווי די מנורה פון בית המקדש, ווייל אפילו ווען ס'איז נישט דא קיין בית המקדש קען מען אונז מקיים זיין די מצוה הדלקה פון מאכן דעם געוואלדיגן אור, פון צינדן די מנורה, און דאס איז אין די גאנצע צייט פון אונזער גלות, כאטשיג ווי נידריג ס'דאכט זיך אונז אז אונז זעמער, אונז זעמער זייער זייער הויעך, און אונז דארף מיר אנהייבן זיך באמת מתבונן צו זיין, ס'קומט אזא הייליגע חנוכה, וויאזוי קום איך צו צו אזא חנוכה, מ'מוז קודם לערנען די הלכות פון חנוכה, נו מוז מען אנהייבן מתבונן צו זיין אז איך מוז מאכן א. טאטעל קאמיטמענט איבערצולאזן דעם רע און איך גיי אנהייבן צו גיין אויפן דרך הטוב. דו מוזט מאכן א קאמיטמענט. ביי די מנורה שטייט ויעש כן אהרן ער האט אזוי געמאכט. כן מיינט אזוי ווי דער אייבערשטער האט אים געזאגט. כן איז אויכעט אן ענין פון הכנה, דו מוזט דיך צוגרייטן. דו קענסט נישט סתם געבן א קום אריין, דו'סט אנהייבן צו צינדן חנוכה מנורה, חנוכה לעכט, און דו מיינסט אז ס'עט עפעס העלפן, ס'עט העלפן האסט מקיים געווען די מצוה, זייער פיין, אבער אז דו ווילסט אז דער אור הגנוז זאל אין דיר אריינלייכטן, ס'זאל דיר אויפפלאמען דיין יחידה שבנפש, פונקט ווי דער נר חנ דער נס פון נר חנוכה איז דאך געווען אז מ'האט געטראפן דעם פך שמן, דער פך שמן. ס'ריזעמבלט דעם יחידה שבנפש פונעם מענטש, אזוי ווי דארט איז געווען דאס קליינטשיגע יחידה שבנפש, איז געווען דאס ביסל אויל וואס דער אייבישטער האט אונז אראפגעגעבן, די זעלבע האט דער מענטש דעם יחידה שבנפש וואס איז קיינמאל נישט טמא געווארן, שטייט אין אלע ספרים קיין חטא איז נישט תופס מקום, ס'איז עולם פון נוצר און נקה, ס'איז צו א לאנגע אריכות אריינצוגיין, אבער דארטן איז נישט תופס מקום קיין חטא בכלל. און דאס גייען מיר אונז יעצט ממשיך זיין, מוז מען זיך אבער צוגרייטן, דאס צוגרייטן איז נאר מיט א טאטעל קאמיטמענט, איך מאך א נייע התחלה, איך בין מיך מחנך, חינוך, איך גיי מיך מחנך זיין, און די גמרא זאגט וואס הייסט חנוכה, כאחד דלא מספדי בהם, ס'איז טעג וואס מען טאר נישט טרויערן און קלאגן. ס'מוז קומען מיט שמחת הנפש, איך גלייב און איך ווייס אז איך האב א יחידה שבנפש און איך בין מיך מקשר מיט דעם חנוכה לעכט מיט דעם אויל, צו דעם אויל וואס דער אייבערשטער האט אונז אראפגעברענגט אינעם גרויסן חושך, און פון דעם איז געשען גרויסע ניסים און מיט דעם איז נישט פארגעסן געווארן די תורה און מצוות. די קליפה פון יוון איז די גרעסטע קליפה וואס איז דא. ס'דא דריי גרויסע קליפות, ישמעאל, עשיו און עמלק. יעצט, ישמעאל ווערט צוגעגליכן צו א חמור, עם הדומה לחמור, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. עשיו ווערט צוגעגליכן צו שור. עמלק איז א כלב. יעצט, חמור, שור און כלב, דאס איז חושך, ח', ש', כ'. און טבת און שבט זענען די צוויי חדשים פון עשיו, אזוי ווערט געברענגט אין בני יששכר און אין אלע אנדערע ספרים, און דאס איז דווקא אין דעם חודש איז אראפגעקומען דער אור הגנוז פון חנוכה, און ס'איז דווקא געווען אין די לילות טבת הארוכות, אין די ביטערע קאלטע נעכט. ס'איז אויך אין די זמן. ווען ס'איז מיעוט הירח. אלע ימים טובים זענען געמאכט אדער דעם פופצעטן דאס איז פסח, און סוכות וואס דאס איז סיהרא בשלימותא, אידן זענען דאך צוגעגליכן צו די לבנה, און ס'איז אלעס גאנץ. ראש השנה איז בכסה, ווען ס'איז אינגאנצן צוגעדעקט, ס'איז נישט דא קיין לבנה אינגאנצן, איז אדער ווען ס'איז גאנץ אדער ווען ס'איז צוגעדעקט. שבועות איז ז', ו' און ז' לחודש. איז אויכעט ווען די לבנה הייבט אן צו וואקסן וואקסן וואקסן. חנוכה איז סוף חודש ווען ס'איז שוין אלעס געענדיגט, ס'גייט שוין מיט בארג אראפ פאר די אידן, ס'ווערט חושך פאר די אידן, וועגן דעם איז ראש חודש אזא גרויסער יום טוב, ווייל ס'לעבט נאכאמאל אויף דעם אור פאר כלל ישראל. יעצט, די גמרא לערנט אונז א מורא'דיגע זאך, פתילות ושמנים. שאמרו חכמים אין מדליקין בהם בשבת מדליקין בהם בחנוכה. רבותי אז עטס ווילט וויסן ווי הויעך דער יום טוב חנוכה איז קענט עטס עס וויסן פון איין זאך, שבת קודש איז דאס העכסטע וואס איז דא, שבת איז מקדש השבת דער אייבערשטער טוט עס הייליגן, אונז האמיר צו דעם גארנישט צוצולייגן און אראפצונעמען. יום טוב איז מקדש ישראל והזמנים, אידן טוען דאס. חנוכה איז אזוי הייליג. ס'איז כביכול אסאך העכער פון שבת קודש. דאס ענין וואס מען צינדט אן לעכט איז מען זאל אויפפלאמען. ביי יעדע אידישע שטוב זאל מען אריינברענגען א ליכטיגקייט. רש"י זאגט שלא יכשל בעץ באבן. עץ ואבן זענען די צוויי גרעסטע עבודה זרות דאס איז מעקא און יאשקע פאנדריק הענגט אויף א האלץ אלע קליפות אלע עבודה זרות נעמט עס ארויס פון שטוב די ליכט פון שבת ליידיגט אויס די שטוב פון אלע עבודה זרות יעקב אבינו זאגט זיי ווען זיי גייען צוריק יעצט אויף ארץ ישראל זאגט ער זיי. רחצו, זאלטס ענק אפוואשן פון די עבודה זרות והסירו את אלהי הנכר. סוף כל סוף מען דרייט זיך צווישן גוים און פול מיט זייער עבודה זרות, ס'איז די טומאה, אין די לופט ליגט די טומאה. חנוכה איז אויכעט אין די זעלבע צייט, געווענטליך, ווען ס'איז זייער טומאה, די גרויסע טומאה זייערע, און דווקא דורכן אור חנוכה טוט מען דאס אוועקטרייבן. און די טומאה איז ביי יעדן איד, יעדער איד איז פול מיט עבודה זרות, וויל ער זיך שטעלן דאווענען קומט דער בעל דבר און פארקויפט אים אן עבודה זרה אז ער האט געזינדיגט וואס איז ווערט דיין דאווענען, וויל ער גיין טון א מצוה פארקויפט ער אים די זעלבע זאך, וואס איז ווערט דיינע תורה און מצוות, קומט אבער ראש השנה יום כיפור ווען ער דארף תשובה טון זאגט אים דער בעל דבר הע דו האסט אינגאנצן נישט געזינדיגט ער טרעפט זיך נישט ביי קיין איין על חטא, כאטש איך דן פון העכער ביי דעם ביי יענעם, טראכט ער דאס איז חיים, דאס איז ברוך, דאס איז משה, ער טרעפט זיך אינגאנצן נישט ביי די חטאים. דאס איז אן עבודה זרה, דער בעל דבר וויל דיר פארדרייען א קאפ. ביים דאווענען און ביים לערנען ווען דו דארפסט טראכטן פון דעם אייבערשטן טראכסטו פון די חטאים, און דאן ווען מען קלאפט זיך על חטא ראש השנה יום כיפור און מען איז מתפלל אויף די חטאים אז דער אייבערשטער זאל עס מוחל זיין, דעמאלס טרעפט אינגאנצן נישט קיין עבירה אויף דיר. יעצט איז שבת. איז דא הלכות מיט וואסערע לעכט מען מעג צינדן און מיט וואסערע מען טאר נישט? א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא הלכות. זאגט אונז אבער די חזל א מורא'דיגן יסוד, חנוכה איז אזוי הויעך און אזוי הייליג, סאך העכער פונ'ם שבת קודש, די אורות פונ'ם שבת קודש איז נישט אזוי הויעך ווי די אורות פון חנוכה. וואס זענען די אורות פון חנוכה?
פתילות ושמנים. שאמרו חכמים אז מען טאר נישט אנצינדען שבת, חנוכה מעגסטו יא, ווייל חנוכה איז אזוי הייליג און ס'איז אזא אור וואס ס'קומט אראפ אז ס'האט נישט קיין רעסטריקשענס מיט וואס דו מעגסט צינדן און מיט וואס דו טארסט נישט צינדן. אוודאי שבת קודש טאר מען נישט טון קיין ל"ט מלאכות, אוודאי, אבער חנוכה איז אזוי הויך אז דו מעגסט אפילו טון מלאכות אויכעט. און דער אור איז אזוי שטארק, ס'איז אזא געוואלטיגער אור אז ס'עט דיך צוברענגען אז דו זאלסט קענען דיך אינגאנצן אפוואשן און אפרייניגן פון אלע חטאים, אבער דו מוזט פאלאוען אינסטראקשענס. צו רעדן וועגן זינד איז ווייסטע ווען? ראש השנה יום כיפור. צו רעדן וועגן גדלות השם און וואסערע א הויכע נשמה דו האסט און די יחידה שבנפש קען מעיר זיין אויף דיר און ס'קען דיך צוריק ברענגען צום גוטן, איז ווען וועסטו דאס טון? חנוכה בשעת דו צינדסט די חנוכה לעכט. איך מאך א נייע חנוכת המזבח, חנוכת המשכן און חנוכת האדם, דו טוסט דיך אליינס יעצט מחנך זיין, טוסט דיך באנייען, איך גיי אויפהערן פון די אלטע דרכים, איך גיי אויף א נייעם וועג, וועגן דעם איז אויך די חנוכה לעכט אזוי גרויס, אז אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, ס'טאר נישט האבן קיין שום אנדערע פאנקשען. נאר מען זאל עס אנקוקן, און דאס וועט אריין שיינען אין דיר, ווייל ס'איז דא זייער אסאך זאכן וואס מען קען טון מיט פייער, מען קען אנווארעמען עסן, מען קען קאכן עסן, מען קען פארברענען גארביטש מיט פייער, מיט פייער קען מען טון אסאך זאכן, פייער לייכט, ס'מאכט אין א צימער ליכטיג, ס'טוט נאך א מורא'דיגע זאך, איך ווייס ווען א מענטש איז פארלוירן אין א מדבר, ער צינדט אן א קליינעם לעכט, פארט ארום א העליקאפטער, און דער העליקאפטער זעט אים, ער זעט ווי די לעכט ברענט, אונז צינד מיר אן לעכט און זאג מיר פארן רבונו של עולם, הייליגער באשעפער, דא זיצן מיר אונז, זעסט אין די מדבר, זעסט אונז זעמיר אין גלות, זעסט אונז ווילן מיר טון דיין רצון, אונז זעמיר אבער אריינגעפאלן אין דעם חושך פון יוון, אונז וויל מיר דו זאלסט אונז זען ווי אונזער לעכט איז, און קום אראפ כביכול און געב אונז א געוואלדיגן התעוררות. זע אז אונז זאל מיר קענען צוריק קומען צו דיר, דאס איז די חנוכה לעכט. די גמרא זאגט לעולם לא ירדה שכינה למטה מיו"ד, קיינמאל די שכינה נישט אראפ נידריגער פון צען טפחים, חנוכה לעכט איז דווקא למטה מעשרה טפחים, נידריגער פון צען טפחים, פארוואס? ווייל דאס איז צו מאכן אלע מבואות האפלות, אלע נידריגסטע קליפות זאל מען מבער זיין. דער נר שבת דארף זיין אויפן טיש, ער דארף זיין געהעריגער, נישט למטה מעשרה טפחים, ווייל אפילו ער רוימט אויך אויס קליפות, אבער אזאלעכע קליפות וואס מען רוימט אויס חנוכה וואס איז למטה מעשרה טפחים ממש, אזא קליפה קען נאר דער נר פון חנוכה אויסרוימען, און דער נר פון חנוכה איז נאר איינמאל א יאר, איז רבותי לאמיר מאכן א הכנה צו דעם נר אז מען זאל קענען אויסרוימען די אלע קליפות למטה מעשרה טפחים. יעצט. ס'מבואר אין די ספרים הקדושים אז די קליפת יוון וואס האט יוסף הצדיק אנגעהויבן אין מצרים שוין מעלה צו זיין און מתקן צו זיין יוסף איז געווען יפה תואר ויפה מראה און דאס איז געווען די קליפה פון יוון.
ס'איז א גאנץ אריכות וויאזוי דאס ארבעט. אבער כ'על עס זאגן בקיצור. ס'שטייט דארטן ווען שכם בן חמור האט מטמא געווען דינה'ן, שטאטס ווען זיי האבן מטמא געווען דינה'ן זאלן זיי גיין און זאלן איבערבעטן יעקב אבינו, ניין זיי האבן דאס נישט געטון, זענען נאך געגאנגען זאגן פאר די בני יעקב אז איצט ווילן מיר גאר דינה'ן ווייטער, ער האט גערעיפט א מיידל, ער האט געטון אלע עבירות מיט איר, און נאכדעם וויל ער נאך. אז מען גייט ווייטער. יעצט העטס באמערקן, אין חומש שטייט דארטן אז האנשים האלה שלמים הם אתנו, זיי זענען גאר גאנץ מיט אונז. דאס איז די גרעסטע קליפה פון יוון. מען זינקט מאראליש זייער זייער מיס נאכן זינקען, שטאטס מען זאל אפאלאדזשייזן צו יענעם, ער ווייסט אינגאנצן נישט וואס יענער וויל, זענען שלמים הם אתנו, זענען גאר אינאיינעם מיט אונז. און די סוף האט יוסף הצדיק חתונה געהאט. מיט שכם בן חמור האט געוואוינט מיט יעקב אבינו'ס טאכטער דינה, און ס'איז געבוירן געווארן א מיידל, און יוסף הצדיק האט מיט איר חתונה געהאט, אבער ס'שטייט קלאר אז בשעת נאך די מעשה נבלה איז געקומען דינה און זי האט נישט געוואלט ארויסגיין פון שכם'ס הויז, שטעל דיר פאר יעקב אבינו'ס טאכטער, מען האט איר גערעיפט, מען האט איר מאנס געווען. מען האט איר מיט איר געוואוינט כדרכה און שלא כדרכה, אויפן גרעסטן ביליגסטן אופן, שטאט זי זאל אוועקלויפן דערפון האט זי גארנישט געוואלט ארויסגיין, ביז ס'איז געקומען שמעון און ער האט איר ארויסגענומען מיט כח, און ער האט איר געזאגט אויב דו קומסט נישט הארג איך דיך מיט די שווערד, וואס איז דאס געווען? קליפת יוון, להשכיחם תורתך. איך קען מטמא זיין א אידישע טאכטער און איך קען נאך גאר ווייטער גיין מיט איר און איך וויל נאך גאר חתונה האבן מיט איר. האנשים האלה שלמים הם אתנו, זיי זענען אזוי ווי אונז. און ווער האט חתונה געהאט נאכדעם מיט דעם מיידל? ארויסצונעמען קליפת יוון? וחושך על פני תהום, יוסף הצדיק. יוסף האט געמאכט א תיקון, ער האט געארבעט אויפן תיקון פון קליפת יוון. איר העט זעהן ווען מען האט יוסף הצדיק'ן אריינגעשפארט. אין מצרים אין די תפיסה שטייט ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו ער האט אים פארגעסן, שכחה, קליפת יוון, להשכיחם, להשכיחם תורתך, א מענטש אז ער וויל נישט אריינפאלן אין קליפת יוון דארף ער געדענקען ווער ביסטו, דו ביסט זרע אברהם יצחק ויעקב. טו דיך נישט צושטעלן צו דעם גוי, פארגויאיש דיך נישט, דאס איז קליפת יוון, מ'זאל אונז ארייננעמען אין זייער קליפה, להשכיחם תורתך, אונז וויל מיר זאלסט גיין אויפן יוון, אויף גריכישן קולטור. יעצט, אין גריכישע קולטור, און אין יעדע קולטור איז, אויב א מענטש איז נישט ריין, טויג ער נישט. מאך א מאניומענט ס'זאל פעלן די נאז, ס'איז נישט קיין מאניומענט. מאך א מאניומענט ס'זאל פעלן דער קאפ, ס'איז נישט קיין מאניומענט. שטעל אויס. עניטינג אין מאטעמאטיקס אין פיזיקס וואס ס'האלט נישט אויס איז עס גארנישט. ממילא די אלע חכמות פון אומות העולם, די אלע שבע חכמות, מוז זיין פערפעקט פערפעקט. און דאס האט יוון געוואלט. יוון האט געזאגט וואס מאכסטו דיך נאריש, האסט דאך אזויפיל צוזאמגעזינדיגט, קוק דער אייבישטער האט אפילו דעם בית המקדש געלאזט אז מ'זאל אים עס מטמא זיין. לאז שוין אפ מיט די זאכן. א איד ווייסט אבער ניין, אונז האמיר דעם ניצוץ, אונז האמיר דעם פך שמן אין אונז. וואס איין קלייניקייט קען איבערדרייען דעם גאנצן מענטש אויף צום גוטן. איין ביסל אויל וואס מ'האט געטראפן, וואס איז נישט געווען אפילו צו צינדן קוים איין טאג, און שטעל דיר פאר, דאס לייכט נאך היינט, און ס'וועט לייכטן ביז משיח קומט, און ס'וועט נאך אריין לייכטן ביז צום אור פון משיח. א מענטש דארף הארעווען צו טון דעם רצון השם, אז ער פאלט דורך, דארף ער זיך ווידער אויפהייבן, און דווקא דורכ'ן דורכפאל, קען ער צוקומען ער זאל זיך אויפהייבן. ווען דער בית המקדש וואלט נישט טמא געווארן מען וואלט עס נישט איבערגענומען, ווען די יוונים וואלטן עס נישט איבערגענומען וואלט נישט געקענט קומען אזא גרויסע הארה פון כלל ישראל אז זיי זאלן וועלן צוריק בויען דאס בית המקדש אזוי ווי ס'איז געקומען נאכדעם וואס ס'איז געווען א חורבן. דער חורבן מאכט אז ס'זאל צוריקקומען מיט א גרויסן ליבשאפט און מיט א גרויסן פלאם. יעצט וואס איז געווען דער גרויסער חורבן אז מען האט אראפגענומען יוסף אויף מצרים, ביי פוטיפר שטייט ותתפשהו בבגדו, בגדו הייסט לשון בוגד, ער האט בוגד געווען אינעם אייבערשטן, זי האט אים אנגעכאפט און געזאגט, מאכסט דיך נאריש, דו האסט דאך געזינדיגט, ווען נישט זיצסטו דאך נישט אין מצרים, האסט גערעדט שלעכטס, האסט געברענגט ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם. דו ביסט שוין עניוועי א בעל עבירה, דו דארפסט דיך שוין גארנישט מצמצם זיין צו טון תורה און מצוות, וואס וועסטו האבן דערפון? דו ביסט דאך א בעל עבירה, א בעל חוטא. דאס איז ותתפשהו בבגדו, זי האט אים אנגעכאפט אין זיין בגידה. האט יוסף הצדיק געשריגן צו איר, דו ווילסט מיך דערנידריגן? ותתפשהו בבגדו? זאגט ער איר נאנאנאנאנא איננו גדול בבית הזה, ס'איז קיינער אויף די וועלט נישט אזוי גרויס ווי איך, ער האט אויסגענוצט זיין חוצפה דקדושה, ער האט א ניצוץ אלוקי, ער האט דעם פך שמן וואס האט קיינמאל נישט געזינדיגט, האט ער איר געזאגט נאנאנא דו גייסט מיך נישט אראפברענגען, ותתפשהו בבגדו, דו וועסט מיך אראפברענגען מיט מיין בגידה, נאנאנא איננו גדול בבית הזה. קיינער אויף דער וועלט איז נישט אזוי גרויס ווי איך, יעדער איד ווען ער גייט צו צו א מצוה, און בפרט נאך ווען ס'קומט חנוכה לעכט, ווען ער האט די יחידה שבנפש איז מאיר, איננו גדול בבית הזה, קיינער איז נישט אזוי גרויס ווי איך. יעצט, אין די צייט ווען מען זעט אז ס'געשעט אזאלכע געוואלדיגע זאכן, יעדער האט געזען אז יוסף דער צדיק יסוד עולם איז פארכאפט געווארן אויף קליפת מצרים, האט ער דאך מורא געהאט יוסף וועט זינקען, און יוסף איז דאך געווען משיח בן יוסף, האט ער געוואוסט אונז דארף מיר טוהן איין זאך, אונז דארף מיר יעצט אנהייבן צוריק צו בויען משיח בן דוד. ער איז געגאנגען יהודה און ער האט חתונה געמאכט און געגעבן ער, האט ער געוואוסט זיכער דא גייט ארויסקומען משיח, כאפט ער א זעץ, נישט נאר ס'איז נישט געקומען משיח, נאר ער איז געשטארבן אן א קינדער, וויל ער ווייטער בויען דעם בנין פון משיח, כאפט ער א צווייטן זעץ, אונן, אויך געשטארבן אן א קינדער. איז שוין נישט געבליבן נאר איין עצה צו ווארטן ביז שלה וועט גרויס ווערן, אבער דאס איז שוין א מעשה פון יאהרן, וואס גייט מען יעצט טוהן? אזוי ווי ער האט זיך אבער געוואלט און ער האט זיך נישט פארלוירן, האט אים דער אייבישטער צוגעשיקט אז יהודה, דווקא ער אליין, וועט זיין דער זיידע פון משיח, נישט זיינע קינדער, נישט ער און אונן, נישט שלה, אבער. דארף מען דאך אבער זעהן צו ער איז ריין, צו ער מיינט עס ערנסט, איז ווען זי שיקט אים צו דעם ווער ס'האט מיר געגעבן די חותמת און מטה און פתילים, צו דעם בין איך שוואנגער, האט ער געהאט א רעכט צו זאגן ער ווייסט פון גארנישט, שפילן דעם אלטן אזיאטישן מארמאראשן וועג און זאגן הוציאוה ותשרף זאל זי פארברענט ווערן, האט ער אבער געזאגט ניין. ער גייט דאס נישט טוהן, יהודה ער האט מודה געווען על האמת, דאס האט געברענגט משיח'ן, א איד מוז מודה זיין על האמת איך האב געטוהן וואס מען טאר נישט, אבער מיט דעם וואס ער איז מודה על האמת דארף ער וויסן אז ס'איז דא די יחידה שבנפש וואס מען קען נישט מטמא זיין און דער אייבערשטער וועט אים דורך דעם אויפלייכטן אז ער זאל קענען תשובה טוהן אזוי ווי עס דארף צו זיין. און ער זאל זיין דער זיידע פון משיח'ן. יעצט נאכדעם וואס יוסף הצדיק האט חתונה געהאט מיט שכם בן חמור, מיט די מיידל וואס איז געבוירן, מיט דעם האט ער אויכעט ארויסגעברענגט דעם ניצוץ, ער האט מברר געווען דעם ניצוץ פון יוון, ער האט נישט געלאזט אז יעקב אבינו'ס טאכטער זאל נכשל ווערן ווייטער מיט דעם שכם בן חמור. ער איז געווען פון חיווי, ס'איז דא א גאנץ אריכות אין אר"י הקדוש וואס חיווי האט צו טון מיט קליפת יוון, אבער דאס איז אויך נישט אויף יעצט, קען זיין כ'וועל נאך זאגן דעם חנוכה אפאר תורות, וועל איך רעדן באריכות פון דעם. למעשה ביי אונז לגבי וואס איז דאס נוגע די גאנצע זאך, אונז זעמער אונז האלט מען נאנט פאר משיח, און אונז זעמער אבער מ'איז מורא'דיג געזינקען, מ'איז קליפת יוון, וואס יוון?
איז געמאכט להשכיחם תורתך, דארף מען זיך אנהייבן מתבונן צו זיין, ווי זעמער אונז און וואס טוהן מיר אונז אז ס'זאל נתגלה ווערן דער אור של משיח יעצט. די ערשטע זאך וואס זיי האבן געמאכט א תקנה די יוונים אז יעדעס מיידל וואס זי גייט חתונה האבן זאל קודם מוזן זיין מיטן הגמון דארטן, מיטן דזשענערל, איך ווייס. און אידישע טעכטער זענען נכשל געווארן. שטעל דיר פאר ס'איז נישט געווען קיין איין בתולת ישראל נפלה ולא קם בתולת ישראל. איז געקומען א טאכטער פונעם כהן גדול, יעצט א י בת ישראל אז זי ווערט נבעל בזנות באונס איז זי מותר לבעלה. א בת כהן איז אסור לבעלה, האט זי נישט געוואלט אז זי זאל אראפברענגען פסילים, פסל'ע קינדער, איז זי געגאנגען און זי האט אים אפגעהאקט דעם קאפ, זי האט געמאכט א סעודה מיט קעז, און ער איז דארשטיג געווארן, זי האט אים געגעבן גוטן וויין, זי האט אים אפגעהאקט דעם קאפ און זי איז ארויסגעגאנגען שרייען דא האב איך דעם הגמון, און אזוי האבן זיך אויפגעוועקט אירע ברידער און זיי האבן אנגעהויבן צו טוהן געוואלטיגע פעולות צוריקצושטעלן דעם בית המקדש. ס'איז אויפגעוועקט געווארן דורך א העלדישע פרוי. אונז דארף מיר וויסן אז אידישע טעכטער שפילן א גרויסע ראלע אין דעם ברענגען דעם משיח'ן. ס'שטייט ביי חנוכה און ביי פורים שאף הם היו באותו הנס, וועגן דעם זענען זיי מחיוב מיט הדלקת נר חנוכה, פרויען זענען זיך נוהג נישט צו טוהן קיין מלאכה חנוכה ווייל זיי זענען גאר די עיקר הנס. תוס' ברענגט שאף הם היו באותו הנס זענען געווען די עיקר הנס נישט זיי זענען אויך געווען א טרעקטער טרעילער דער טרעקטער שלעפט דעם טרעילער אין די בעק ניין זיי זענען געווען די טרעקטער זיי האבן געאקערט זיי זענען געפארן פאראויס זי האט געלאזט רופן אזוי שטייט אין יוסיפון זי האט געלאזט רופן אירע ברידער עטס שעמטס ענק נישט עטס זענטס משרתי קל איך וויל גיין וואוינען מיט א גוי איך בין א כהנת. האט זי געזאגט שעמט עטס ענק נישט? און ס'איז נתעורר געווארן א רוח קנאה און א רוח גבורה. אידישע טעכטער דארפן וויסן ס'קומט חנוכה מען דארף אנהייבן יוטעלייזן צניעות, צניעות מיינט א אידישע טאכטער דארף זיין אנגעטוהן בצניעות, מען גייט אריין אין א סטאר זעהט מען זיי שטופן זיך צווישן די מענער מיט אלעם, דאס איז א סוירטן אמאונט אויף צניעות וואס ווערט פארלאנגט פון ענק, עטס זענטס טאקע בירגער אבער צניעות. נאכדעם ווערט דערמאנט נאך א זאך אז די יוונים האבן נישט געלאזט אידישע טעכטער זאלן גיין אין מקווה, זיי האבן געזאגט ווילסט דיך רייניגן נעם א גוטן באד מיט זייף, זיי האבן אבער נישט געכאפט אז א באד מיט זייף גייט נישט מאכן נישט מער ווי זאל זיין זויבער, קלין, אבער ס'מאכט נישט קיין טהרה. דאס האבן זיי נישט געוואוסט, ס'חכמת יוונית, דער רמב"ם אליינס זאגט מקווה, ס'האט נישט קיין אמת'ן עקספלענעישאן, ס'איז מי מי הדעת, ס'איז דער אייבערשטער האט געהייסן און ממילא איז עס מטהר, באט ס'האט נישט קיין באמת'דיגן עקספלענעישאן פארוואס דאס איז מטהר, וואס איז דאס אנדערש ווי סתם וואסער, סאו דאס איז טהרות, און דאס איז פול מיט אמונה באלקי עולם, און די יוונים האבן דאס נישט משיג געווען, האבן זיי געזאגט ניין, מ'זאל זיך נאר. אפוואשן, מען לאזט נישט נעמען קיין מקוואות. אידישע קינדער ברענגט דער יוסיפון האבן נישט געוואוינט די גאנצע צייט מיט זייערע מענער, זיי האבן זיך נישט מטמא געווען, זיי האבן איינגעהאלטן נדה. קומט דער רוקח, דער רוקח איז געווען שכל דבריו דברי קבלה, אזוי זאגט דער גרויסער רבי יודא חסיד. זאגט שכל דבריו דברי קבלה, דער רוקח האט אלעס וואס ער זאגט איז דברי קבלה, זאגט דער רוקח דער אייבערשטער האט זיך באצאלט פאר די אידישע טעכטער אז פאר יעדן אינדערהיים איז אים אויסגעוואקסן א מקווה, זאלן קענען פון היינטמאל אן גרינג צוקומען צו די מקווה. יעצט, ס'דא א גאנצע אריכות וועגן דעם צו א זאך וואס ווערט געמאכט דורך א נס, צו מען קען יוצא זיין מיט דעם. ס'איז דא דער קאשויער רב האט אין זיין ספר א גאנצע אריכות, אנדערע ברענגען א גאנצע אריכות, זיי רעדן לגבי די בארה של מרים, די בארה של מרים האבן זיך אידישע טעכטער געטובל'ט אין די מקווה מעיין א קוואל, די באר איז ארום געגאנגען, איז ארום געפארן, ס'איז געווען א מטלטל, אזוי זאגט די גמרא אין מסכת שבת, יעצט איז די שאלה איז צו א זאך וואס איז געמאכט דורך א נס, צו מען קען זיך אין דעם טובל'ען. איז ברענגען זיי פון די בארה של מרים, סא דא האט עטס אויך די זעלבע, אין יעדן חצר אין ירושלים איז אויסגעוואקסן א מקווה וואס אידישע טעכטער האבן זיך געטובלט, באט דאס קענסטו זאגן אז דאס איז נישט א גמרא, דאס איז א א א הייליגע רוקח, אבער אין די גמרא שטייט קלאר אז מיט א נס קען מען זיך טובל'ען אין אזא מקווה. כ'האב אמאל געמאכט א מקווה פארן וויזשניצער רבי אין גיבערס און ס'האט נישט גערעגנט אפאר וואכן, זאג איך דעם רבי, איר זענט דאך א בעל מופת, לאמיר זען. מאכטס מיט די הענט אז ס'זאל זיך נעמען רעגענען. זאגט ער איך קען עס מאכן, ס'איז ביי מיר א גרינגע זאך, כ'האב נאר א פראבלעם ס'וועט זיין הוויה על ידי אדם. האב איך געלאכט, כ'האב אים געזאגט אין ניסים ביי מקווה'ס קען מען זיך באנוצן דערמיט, כ'האב אים געזאגט די בארה של מרים, דאס איז א גמרא און די ספר הרוקח, שטייט קלאר ארויס. אז אידישע טעכטער האבן זיך גע'טובל'ט. רבותי, אונז דארף מיר נישט קיין ניסים צו האבן כשר'ע מקווה'ס, אונז האמיר אין יעדע דריטע גאס מקוואות, אונז האמיר די שענסטע מקווה'ס, און יעצט איז נאך אלץ דא א גרויסע פראצענט פון פרויען וואס זיי גייען נישט אין מקווה, אונזערע היימישע פרויען גייען נישט אין מקווה'ס. אנגעהויבן האט זיך עס אז פרויען פלעגן מיך אפקאלן פאר ראש השנה, רעד פון תשובה, א נידה, איסור נידה ס'איז א דאורייתא, ס'איז כריתות, וואס קען מיר אונז טון? אונז זעמער נישט געגאנגען אין מקווה, און זי זאגט מיר נאך, איך האב חבר'טעס וואס זיי גייען נישט אין מקווה, וואס מען קען יעצט טון, און צו די קינדער זענען בן הנידה, זאג איך אזוי, הער אויס, דעם זייגער וועסטו נישט צוריק דרייען, נאר טריי יעצט צו זיין גוט. שפעטער האב איך גענומען סטאטיסטיק פון די בלנית פון די מקווה אידענעס, רבותי, דעמאלטס ווען איך האב עס געזאגט, האט געפעלט. צוואַנציק פראצענט אין מקווה, און איך ווייס יעדער גייט אנהייבן יא זענען אלע פרעגנענט זענען אלע מיניקות, איך האב דאס אלעס גענומען אין קאנסידערעישן, איך האב גענומען וויפיל בירטס איז דא א יאר, איך האב אלעס גענומען אין קאנסידערעישן, און איך האב געזעהן ס'פעלט צוואַנציק פראצענט אין מקווה, יעצט דער סאטמארער רבי זכר צדיק לברכה האט אויך דאס זעלבע געטון, אונז זעמיר דאך תלמידים פון אים, ס'איז געווען א מעשה אזוי. דער רבי האט געזאגט אמאל פאר הרב מיכאל בער'ן. ער זאל אים געוואויר ווערן וויפיל מקווה'ס ס'איז דא אין גאנץ אמעריקע. נאכדעם האט ער אים געזאגט, יעצט גיי און קאל אפ יעדע מקווה וויפיל פרויען ס'קומען. און וויפיל אידישע טעכטער ס'איז דא ווייס מיר דאך אונז. און דער רבי האט זיך געריסן די בארד, געפליקט די בארד, אזא קליינע פראצענט פון פרויען נוצן א מקווה. עניוועי. דאס זעלבע האב איך נאכגעטון, אונז האמיר געמאכט סטאטיסטיק, שטאט, סלאולי באט שורלי, און איך זאג דיר די אמת, אונז ווייס מיר אז מען גייט אין פרעמדע מקוואות, אונז ווייס מיר, אלעס האמיר גענומען אין קאנסידערעישן, מ'האמיר אנגעקאלט איבעראל, רבותי ס'פעלט פרויען אין מקווה, די ווייבער, די עלטערע פרויען מיינען, כ'האב חתונה געמאכט, מ'האט געזונגען עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, ברוך השם מ'האט זיך צוזאם געשטעלט א דירה, מ'האט געמאכט די ביליגע פלאן פאר חתונות, מ'איז נישט געבליבן צופיל פאר חובות, רבי אהרן האט געזאגט אז צען אזייגער מוז מען שוין אויפהערן די מוזיק, עלעווע מוז מען שוין אהיימגיין, איך ווייס פונקטליך דעם סדר. און יעדער איז העפי א מחיה. ליטעל דו יו נאו, דו האסט געשיקט דיין טאכטער צו א כלה קלעס דריי וואכן פאר די חתונה, איר קאפ איז געגאנגען וועמען צו איינלאדען וועם נישט, און ס'איז געלונגען די מאנאגראם אויפן חתונה בריוול, דער יונגערמאן ווייסט אינגאנצן נישט וואס טוט זיך מיט זיך, אים האט מען געשיקט סתם אזוי ער זאל יוצא זיין דארטן צו הערן עפעס א שיעור. און פֿאַר בײדע, פֿאַרן מאַן און פֿאַר דער פֿרױ, פֿאַרן חתן און דער כּלה, האָט מען צוזאַמען געװײנט, װען דו גײסט טאָן דאָס, געװאָלט װאָלסטו אים נישט אָפּװאַטשען. נײן-נײן-נײן, דעמאָלט דאַרפֿסטו נישט װײנען, װען ער גײט טאָן די מצװה, עונה האַלט צוזאַם, אַ מעריד קאָפּל. דאָס איז די הײלײַט. פון דעם צוזאמהאלט כח וואס ס'האלט זיי צוזאם, אזוי האט עס דער אייבישטער באשאפן. יעצט איין זאך זאלט איר אבער וויסן, ווען זי איז א נידה אז מ'טאר נישט אריינבאמפן, און ס'איז דא הלכות וואס מ'טאר נישט און וואס מ'מעג, דאס דארף מען מיט זיי חזר'ן, און דאס איז די וויכטיגסטע פון אלע, און דאס פארגעסט יעדער צו חזר'ן מיט זיי. דיין טאכטער איז געגאנגען ערגעץ, זי האט געלערנט צוויי דריי וואכן, דעמאלטס וואס זי האט געלערנט האט זי נישט געוואוסט גארנישט, ממילא זי האט נישט געוויסט, זי האט געוויסט אין טירי, אבער זי האט נישט געוויסט אין ריאלעטי, און די זעלבע מיט דעם אינגערמאן, און נאכדעם דארף מען זיי שיקן כסדר אז זיי זאלן לערנען אז ס'איז דא איין זאך וואס ס'האלט צאם דעם קאפל, יו העוו טו וואדער די פלאוער, טאמער נישט שטארבט עס אפ, מ'האט געברענגט די שענסטע בלומען, דו לייגסט נישט אריין וואסער שטארבט עס אפ, מ'מוז אריינלייגן כוחות. אז דער שלום בית זאל אנהאלטן, ס'זאל פאנקטשענען, מ'מוז אריינלייגן כוחות אז ס'זאל זיין אהבה ואחווה שלום ורעות, מ'מעג רעדן פון דעם סאבדזשעקט, נישט אומזינסט האט מען געמאכט אזויפיל נעמען דערפאר, אבוויעסלי איטס ווערי אימפארטענט, און נאכדעם דארף מען אוודאי מאכן זיכער אז זיי היטן געהעריג הלכות נידה. און צו זיי קענען ציילן חמשה ימי טומאה מיט שבעה נקיים, צו זיי ווייסן ווען צו מאכן הפסק טהרה, וויאזוי מען מאכט א הפסק טהרה, און צו ווען זיי גייען אין די מקווה, צו זיי גייען, מען דארף מאכן א חפיפה, און נאכדעם קומט א טבילה, דאס אלעס דארף מען לערנען פונקטליך, די מקווה אידענע האט הונדערט. טובלות א נאכט ליטל דאס שי קעיר אבאוט יור דאוטער נאטינג וואטסאועווער. וויפיל מקווה אידענעס האבן מיר נישט שוין ארויסגעווארפן ווייל זיי האבן נישט געטוהן זייער ארבעט בשלימות. איינער האט געהאט אן אלטן מאן זי האט זיך אהיים געראשט פאר סאפער נאך זיין שיעור, א צווייטע איז סתם געווען א נערוועזע משוגענע, מען גייט ארום מען פייט אויף דעם, אבער ס'איז גארנישט ווערד אויב דער מענטש ווייסט נישט צו די פרוי ווייסט נישט אירע אבליגעישאנס וואס זי דארף טוהן. וויאזוי זאגט ס'איז געווען איינער סיי סימס ער האט געהאט א האלסעיל פלאץ ער האט פארקויפט ביליגע זאכן אין ריטעיל האט ער פארקויפט האלסעיל פרייזעס פלעגט ער אלס זאגן אן עדזשוקעיטעד קאנסומער איז אווער בעסטע קאסטומער ער איז עדזשוקעיטעד ער ווייסט נישט איך כאפ אריין איינעם כ'האב אים פארציילט ס'איז וואל דערווייל ס'איז קאטן נע נע נע נע נע איך זוך עדזשוקעיטעד קאנסומערס און איך וועל דיר ווייזן אז ער ווייסט וואס ער וויל און ער באקומט עס פאר העלפט די געלט וויפיל ער קויפט עס אין אן אנדערן סטאר, און דאס איז וואס אונז דארף מיר טון, אונז דארף מיר זען אז אונז זאל מיר לערנען מיט אונזערע קינדער, יעצט נישט אייביג קען די מאמע לערנען, קודם אסאך מאל קען זי אליין נישט, ס'דא אסאך באבעס וואס האבן נישט איין מאל זיך נאך גע'טובל'ט כהוגן ווי עס דארף צו זיין, און זיי ווייסן בכלל נישט וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, ווען זיי זאלן לערנען זייערע קינדער. זענען מיר זיין אין גרויסע גרויסע צרות, נישט סתם צרות נאר גאר אין גרויסע צרות, סאו למעשה נישט אייביג איז גוט די מאמע זאל לערנען אבער מען דארף אויפשטעלן גרופעס אונז זענען מיר ביזי, דא דא קראנקע ארץ ישראל טוט מען גראבן טויטע, דאס יענץ, דאס איז אלץ דיר אירעלעווענט, זאל ארץ ישראל זיך זארגן מיט אירע פראבלעמען, דו האסט באמת נישט געהעריגע מגידי שיעורים אויף נאך די חתונה מיט די פאר די אינגעלייט. און פאר די פרויען האסטו זיכער נישט, סאו וואס האסטו אויפגעטון? האסט חתונה געמאכט, דאס איז דער גליק, זייער פיין, אבער איטס נאט רייט, דו ווילסט דאך האבן ערליכע אידישע דורות. און נאכדעם האב איך ענק שוין געזאגט, ס'איז זייער א גרויסע פראבלעם ווען די פרוי דארף גיין צו טבילה, זי קען נישט אנקומען צו איר מאמע ווייל זי וויל נישט די מאמע זאל וויסן זי גייט צו טבילה און זי קען נישט אנקומען צו נאנטע משפחה דארף מען מאכן א בעיביסיטינג פראגראם אזוי ווי ס'איז דא די קארס וואס זיי פיקן אויף מענטשן פון קראנקע מען טוט עס אומזינסט מען טוט עס מיט א הארץ און מיט א לייב מיט א לעבן די זעלבע דארף זיין בעיביסיטינג לשם מצוה. ס'זאלן קומען פארהייראטע פרויען, עלטערע פרויען זאלן ארומגיין. זאלסט נישט שיקן קיין יונגע ווייל דער אינגערמאן וועט מזנה זיין מיט זיי, אבער מען דארף וויסן עלטערע פרויען און זיי זאלן וויסן די מינוט דער מאן אינגערמאן קומט אהיים ער קומט נאר נעמען עפעס וואס ער האט פארגעסן צום שיעור, זאלן זיי זאגן פיין דו ווארט אינדרויסן און אונז וועל מיר ארויסגיין און נאכדעם וועסטו אריינקומען. די אלע זאכן דארף מען טון וואס ס'פעלט א גרויסן תיקון פאר די שטאט, און איך האב ענק שוין געזאגט מען דארף ארויפשטעלן אין אלע שילן ווי די מקווה'ס זענען, ס'געווען פרויען וואס האבן נישט געוואוסט ווי צו גיין, זענען געקומען אויף שבת צו די אינלאס צו וואו, זיי האבן נישט געוואוסט ווי צו גיין, אין די ענד אוו די דעי זענען זיי נכשל געווארן, זיי האבן געוואוינט מיטן מאן בנידות, און אנדערע האבן מיר יעצט פארציילט ס'איז געווען צוויי פרשות וואס האבן נישט געוואוינט בנידות ווייל זיי זענען גענוג ערליכע אינגעלייט, אבער ס'איז געשען אן אנדערער אומגליק, זיי האבן געמוזט מאחר זיין א טבילה, ס'קען אמאל זיין א מורא'דיגער חילוק צו זי זאל האבן א קינד צו נישט, סאו די אלע זאכן. זענען זייער וויכטיגע זאכן און מען דארף טון אין דעם, און נאכדעם איז דא נאך א זאך. מען גייט צו די אין לאוס פאר סאפער, ס'איז זייער א ביליגע חזר'ישע זאך, קודם ווייסט דאך די אין לאו ווען די טאכטער גייט אין די מקווה, אדער די מאמע, זי ווייסט ווען מען גייט אין מקווה, עס איז זייער נישט צניעות'דיג, נאכדעם איז דא נאך א זאך, די מאמע האט טאקע חתונה געמאכט די טאכטער, באט דאס מיינט נישט אז זי האט פארלוירן איר וועסת. זי איז נאך נישט קיין זקנה, און זי דארף אויך גיין אין מקווה פאר איר מאן. און אז דו זיצט דארט און באלאקערסט און דו שמועסט און מען רעדט דורך, ס'איז געווען אזויפיל מענטשן אויף די חתונה, מען האט אזוי געטאנצט, די בדחן האט אזוי, ס'איז אלעס זייער שיין, ס'איז נישט געמאכט אויף ביינאכט. ביינאכט זענען די אלע פאבליק רילעישאנס נישט געמאכט, דאס ברענגט נאר צו די ארגסטע זאך צו כלל ישראל, אי צניעות, ס'זאל נישט זיין קיין צניעות, מען דארף עסן סאפער אינדערהיים, אויף דעם האט מען דאך דאך געלערנט קאכן. אלע יארן האט מען געלערנט דאס ווייבל וויאזוי מען קאכט. פארוואס האט מען זיי געלערנט וויאזוי מען קאכט? ווייל וואן פיין דעי עט זי חתונה האבן, עט זי דארפן קאכן א סאפער פאר א מאן, און נאכדעם פאר קינדער. סאו וואס האב איך אויפגעטון אז מ'האט זיך געלערנט קאכן? אז דו גייסט ארום א גאנץ יאר עסן ביי דעם און ביי יענעם, און נאכדעם זאלט איר וויסן די אלע זאכן צו גיין ארום עסן דאס האט נאר געברענגט חורבנות אין שלום בית. ווייל דעמאלטס די שוויגער האט דאך נישט וואס צו רעדן, זי מוז דאך האלטן דעם קאפל קאמפעני, קודם מישט זי זיך אריין אין זייער פרייוועט לעבן, איך מיין, יו נאו, וועסט דאך נישט צו יענעם גיין עסן און יענער זאל דיר נישט זאגן קיין ווארט, איטס נאט גאנא העפן, סאו הייבט זי אן צו מסביר זיין אירע פרייוועט וואטעווער, נאכדעם הייבט זי אן צו זאגן אזוי, ווייסט, מען האט מיר אנגעטראגן דער שידוך דעם און דעם בחור, געווען מער געלונגען פון דיר, איך ווייס, יענער האט נישט געוואלט, צו וואס, צו יענער האט געוואלט געלט, צו יענער אהער, צו יענער, מען הייבט אן אויסצולייגן אלע שמוציגע לאנדרי לייגט מען ארויס פונקטליך, און נאכדעם ווערט דער אינגערמאן מיט חלישת הדעת, און דאס ווייבל. הערט אז מ'האט אנגעטראגן א שענער מיידל, וואס איז געווען אביסל העכער, דאס אלעס איז זאכן וואס ס'ברענגט נישט צו צו קיין גוטס. דער הייליגער חינוך זאגט, נקי יהיה לביתו אין פרשת כי תצא, זאגט דער הייליגער חינוך אז זיי דארפן זיך דאס ערשטע יאר פארשטיין איינער דעם אנדערן, ביז א פרעמדע פרוי זאל זיין גאר. א עקל צו אים ער זאל אזוי ליב האבן זיין ווייב, און דאס קען נישט געשען ווען מען הייבט אן צו דיסקאסן דעם מיט יענעם, און די ווייב קומט אויך אהיים זי הייבט אן צו דיסקאסן איך האב געהאט א פרענד, קודם איז זי יא געווען מיין פרענד, נאכדעם איז זי נישט געווען מיין פרענד, נאכדעם האבן מיר זיך געקריגט, איך האב געהאט א פרענד זי האט געגעבן שלעכטע אינפארמעישאן, הייבט ער שוין אן צו טראכטן ווער איז די פרענד, און זי זאגט אים וויאזוי ער הייסט, און ער קען דאך דעם יונגערמאן, עס האט חתונה געהאט מיט איר און ער הייבט שוין אן מיט אים אין בית מדרש צו פירן א מלחמה און ער ווייסט אליין נישט פארוואס. דו ווילסט דיסקאסן דיינע פארגאנגענע שידוכים, דיסקאס עס מיט דיינע פרענדס, נישט מיט דיין מאן. און די זעלבע דער מאן, דו ווילסט דיסקאסן דיינע אמאליגע שידוכים, האסט חברים פון ישיבה, זיצט דאך עניוועי און דו רעדסט ביים דאווענען שבת, איך מיין ביז שמונה עשרה זיצסטו דאך און דו רעדסט אין פאליש, רעד דעמאלטס דורך אלע דיינע שטותים. אבער נוץ נישט דיין ווייב פאר דעם, ווייל די מינוט ווען דו הייבסט אן צו נוצן דיין ווייב, דעמאלטס ווערט א גרויסער פראבלעם. איך ווייס פון איינעם, ס'האט פארציילט פארן ווייב אז מען האט אים אנגעטראגן דעם און דעם שידוך, האט זיין ווייב געזאגט, דו מיינסט ערנסט? יענער איז דאך א קראנקער, יענער איז דאך ממש א חולה רוח. זאגט ער, אה, וועגן דעם האבן זיי געוואלט געבן פופציג אלפים נדן, יעצט כאפ איך שוין. אזוי זאגט דער אינגערמאן. קיצור, נאך זאגט אים די פרוי, זאלסט וויסן, אויב מען האט דיר דאס אנגעטראגן, בעלאנג איך נישט צו זיין דיין ווייב. און זיי האבן זיך גע'גט. ס'האט געדויערט, ס'הייבט זיך נאר אן א רייבעריי, א ווארט פאר א ווארט, ביז ס'ווערט א גט. דאונט דיסקאס די אלע שטותים וואס איז דורך געגאנגען. יעצט עמיר גיין ווייטער. די בחורים דארפן וויסן, די יאר ארבעטן אונז בחורים זאלן נישט טאטשן בחורים. און בחורים זאלן נישט טאטשן יונגלעך, מען ארבעט שוין נישט מלמדים זאלן נישט טאטשן ווייל איך איך קען שוין צומאכן מיין קאמפאני, מלמדים האבן אזוי מורא צו טאטשן היינט אז ממש ס'איז ברוך השם ס'איז א ברכה, און דאס זאל דען געווען דרייסיג פערציג יאר צוריק וואלט זיכער משיח שוין געווען ביי דעם דור, משיח האט זעט אויס נישט געקענט קומען ווייל מען האט אים נישט געקענט אראפ לאזן אין א חדר ווייל מען וואלט אים מטמא געווען, און ווי וואלט מען אנגעקומען?
איז למעשה.
די בחורים דארפן וויסן אז מען טאר זיי נישט טאטשן, א עלטערע בחור צו אפילו א בחור אין דיין עידזש. כ'האב שוין באקומען עטליכע קאלס זייט אונז ארבעט מיר אויף דעם, כ'האב באקומען עטליכע קאלס פון בחורים, זיי לערנען אין ישיבה, זיי ווייסן נישט וואס צו טון, אין די דארמיטאריס האבן זיי בחורים נאך פון פאראיאר וואס זיי האבן שוין געזינדיגט מיט זיי, אדער אפילו ס'איז דא נייע וואס זיי הייבן ממש יעצט אן און זיי ווייסן נישט וואס צו טון. זאג איך קאל ניין וואן וואן, לאמיר מאכן אן אינוועסטיגעישן. זאגן זיי, ער האט מורא מ'וועט ארויסווארפן פון די ישיבה, זאג איך, מ'וועט דאך עניוועי דיך ארויסווארפן, ווייל דו גייסט דאך אנהייבן צו מאלעסטן אנדערע קינדער, גייט מען דיך דאך עניוועי מיט די צייט ארויסווארפן. זאגן זיי, זיי גייען צום ראש ישיבה און דער ראש ישיבה טוט גארנישט, אוודאי טוט דער ראש ישיבה גארנישט, משוגע וואלט ער געווען ווען ער וואלט יא געטון, ווען דער ראש ישיבה טוט עפעס איז דאך אן אומגליק, קודם פארלירט ער דעם רעפיוטעישאן פון זיין ישיבה, און צווייטנס. וועלן אלע בחורים ארויסגיין פון דארט, ווייל איינע פון די טעמים וואס דער בחור גייט אין ישיבה, זוכט ער א ישיבה וואו מען זאל קענען טון כל דבר אסור, ער מוז דאך האבן ענדזשוימענט אויכעט, ער קען נישט גיין אויף מאנהעטן, סאו שטאטס מען זאל טעימען דעם בחור און אים לערנען מיט אביסל יראת שמים, און אים אויך מיט דעם מזהיר זיין אז ער טאר נישט טאטשן אן אנדערן בחור און אז ער טאטשט אן אנדערן בחור וועט מען אים ארויסווארפן, און זאגט דער ראש ישיבה, אה, ס'איז שקר די גאנצע מעשה, ס'איז נחום ראזענבערג'ס משוגעת'ן. און אזוי וויל איך יעצט אנזאגן פאר אלע עלטערן, דו ווייסט ווען דו שיקסט דיין זון אין א ישיבה ביסט טאקע העפי מ'האט אים אריינגענומען דארטן פיין און וואויל, דו מוזט אים פרעגן, איז דא א בחור וואס ער טאטשט דיך, און דו מוזט אים זאגן ווי די פרייוועט פלעיסעס זענען, און דו מוזט אים מסביר זיין אז קיינער טאר אים דארטן נישט טאטשן. און אז טאמער דו טוסט דאס נישט האסטו גארנישט אז מען האט אריינגענומען דיין זון אין די ישיבה, בעיסיקלי עט ער ווערן דארטן א נזק שלם, נישט קיין חצי נזק נאר נזק שלם, דאס זאלסטו דיר זייער קלאר אריינעמען אין קאפ אריין, שוד מעיק שור יו טעיק איט אין אינטו יור העד, דו מוזט זייער שטארק אבאכט געבן און זייער שטארק זאגן פאר דיין בחור און פאר דיין יונגל, די יאר ארבעט מיר אויף דעם, הלוואי זאל אונז דער אייבערשטער העלפן. און זאל מיר האבן אזא הצלחה אזוי ווי אונז האמיר געהאט, אז מען זאל נישט לאזן טאטשן קינדער פון מלמדים, פון מגיד שיעורים, און פון עלטערערע בחורים, האט מען דאך מורא'דיג מצליח געווען מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און קוק דאס טוט זיך א ווארלד ווייד מאוומענט, איז למעשה זאל אונז דער אייבערשטער היינט העלפן אז אונז זאל מען אין דעם אויכעט האבן הצלחה, א יונגל זאל וויסן ער גייט אין חדר נישט פאר סעקס, און נישט איינער זאל אים טאטשן, און נישט ער איז יענעמ'ס פעט. יענעמס ענימעל, און דאס איז דורך חנוכה געמאכט. זיי האבן געוואלט א יעדער איינער א אידישע טאכטער זאל נבעל ווערן צום הגמון, זייער פיין. דאס האט נחמיה וועבערמאן ביי אונז געטוהן, דאס טוט שלמה הערצאג, יעדע אידישע טאכטער מען שיקט זי פאר חינוך, טאמער האטס א פראבלעם, און זי פארשטייט נישט פונקטליך פארוואס זי מוז זיין אזוי צניעות'דיג, אנשטאטס מען זאל רעדן צו איר זאגט מען דו שיקסע דו גיי ארויס פון דא. איז דער וועבערמאן דער איינציגער וואס ער האט בועל געווען אונזערע טעכטער? אסאך האבן עס געטון. און איז דען די מיידל וואס מען האט ארויסגעווארפן די איינציגע וואס מען האט ארויסגעווארפן? מען האט דאך ארויסגעווארפן אין די הונדערטער קינדער פאר גארנישט. סא דאס קינד וויל פרעגן א קשיא. עטס עטס לערנען אסאך ספרי רמבן. מיין מורה נבוכים הייס איך ענק נישט לערנען. אבער עטס עטס לערנען ספר הרמבן עטס עטס זעהן ווי ס'איז פיל די גאנצע צייט מיט קשיות וואס יעדער איד מעג פרעגן און ער דארף פרעגן און ער דארף באקומען די רייט ענסער. און די זעלבע אויכעט עטס עטס זעהן אז אין אלע ספרים ווערט געברענגט און לערנטס אסאך חינוך עטס עטס זעהן ווי אלע זאכן האבן א ריכטיגן עקספלענעישן, דער רבי האט עס קיינמאל נישט געלערנט. איז דאס קינד האט געפרעגט א קשיא. איז ער געווארן נערוועז האט ער געשריגן דו אפיקורס! פיקורס! פיקורס! די מיידל פרעגט א קשיא, זי וויל פארשטיין, און דער רבי ווייסט איר עס נישט וויאזוי מסביר צו זיין, הייבט ער אן, פיקורס! פיקורס! שיק זי ארויס פון דא! נאו וועי! דעטס חינוך! יו העוו טו טיטש דעם! זיי מעגן פרעגן וואסערע שאלות זיי ווילן! און דו מוזט זיין גענוג געלערנט אז דו זאלסט זיי קענען דאס ענטפערן, און אז דו קענסט זיי דאס נישט ענטפערן איז עס א פראבלעם אין דיין חינוך. און נאכדעם דארף מען לערנען מיט די אינגעלייט, מען דארף מיט זיי לערנען אויסער הלכות נידה דארף מען מיט זיי לערנען עניני קדושה, וואס זיי מעגן און וואס זיי טארן נישט, מען טאר זיך נישט אינגאנצן צו צעלאזן, און יעדע זאך אז מעט לערנען עט עס ערגעץ אנקומען. דער אינגערמאן איז געווען גאר א שוואכער אינגערמאן אין ישיבה. אלל אוו א סאדען איז ער ארויס געגאנגען און ער איז אין די גאס א גאנצען טאג און אין ביזנעס. מען דארף די אינגעלייט לערנען און האלטן אין די ראמען. און נאכדעם איז דא אסאך וואס זענען שוין נכשל געווארן אין אסאך זאכן, ס'איז שווער זאלן זיך צוריק דרייען. אויף דעם האט אונז דער אייבערשטער געגעבן דעם נר חנוכה. טמא איז דער בית המקדש געווען פון קאפ ביז פיס פון די יוונים, איין ביסעל אויל האט איבערגעדרייט דאס גאנצע, א ביזן היינטיגן טאג געניסט מען נאך פון דעם אויל, פון דעם אור הגנוז אין אונזער גלות, און דאס האט מיר געזאגט דער בחור, דער בחור האט מיר געזאגט, כ'האב מיך גענומען מיט א טאטעל קאמיטמענט, כ'האב געהערט דיין דרשה פאר א יאהר, האסט געזאגט אז דער הייליגער דברי חיים זאגט אז עבירות וואס די גמרא זאגט, אין להם חלק לעולם הבא, צו ס'העלפט נישט קיין תשובה, אויף עוון זרע לבטלה זאגט דער זוהר ס'העלפט נישט קיין תשובה, אבער דער זעלבער זוהר זאגט אז מ'צינדט ערליך נר חנוכה שטייט דער גוף אויף תחיית המתים, סאו ס'קען נישט זיין ס'העלפט נישט קיין תשובה און מ'זאל אויפשטיין תחיית המתים, נאר וואס? אז דאס צינדן ערליך חנוכה לעכט האט אונז דער אייבערשטער געגעבן אין די גרעסטע טומאה, א וועג אונז זאל מיר זיך קענען צוריק דרייען און ארויס דרייען, און דאס צינדן די חנוכה לעכט וועט דיר העלפן אז 'עסט קומען צו אזא בחינה, אז דו'עסט זעהן אז עס איז הוא ואין בלתו, און דו'עסט זיך מיטן אייבערשטנ'ס הילף קענען מתגבר זיין אויף די אלע תאוות וואס דו האסט געהאט אין זנות, און אלע תאוות וואס דו האסט געהאט מיט דראגס, וועסט נישט מוזן גיין פאר העלפ און ריהעביליטעישאנס, דיין קאמיט קאמיטמענט מיטן געוואלדיגן אור פון נר חנוכה וועט דיך ארויסברענגען צו דעם פלאץ. ווי דיין נשמה דארף זיין, און דו'עסט קענען אנהייבן ווייטער צו דינען דעם אייבערשטן, לערנען פלייסיג, דאווענען ערליך, אפהיטן טהרת המשפחה ווי עס דארף צו זיין, אפהיטן שבת קודש ווי עס דארף צו זיין, אין דעם זכות עט אונז דער אייבערשטער שוין שיקן, דעם אמת'ן אור הגנוז וואס וועט אונז באלייכטן בקרוב משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.